א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקהל פקודי, ס'איז אויכעט שבת החודש. כ'האב געוואלט זאגן, איך גיי זאגן זייער בקיצור ווייל ס'איז שוין שפעט, כ'מוז ארויפלייגן דעם האטליין, נאר ס'קאכט זיך דא מורא'דיגע נייעס, נישט סתם זיי זאגן די לצים אז זיי האבן זיך אויסגעלערנט פון נחום ראזענבערג אז מ'דארף נישט מורא האבן נישט פאר משה טעראריסט פרידמאן און נישט פאר משה שווימער, משה שווימער איז דער פריערדיגער און נישט פאר ארויני מיט זאלויני זיי זענען גארנישט זיי זענען גארבידזש דעי פוט דעיר הענדס אן סאמבעדי דעי גאו טו דזשעיל משה טעראריסט האט געמיינט ער לעבט נאך אין די אלטע צייטן פונעם דברי יואל ער קען נאך שלאגן יעדן עניוועי ס'איז געענדיגט בקיצור נעכטן זענען געגאנגען זעקס יונגעלייט און זיי האבן אריינגעוואקט אין סאטמארע מיידל סקול און זיי האבן אנגעהויבן צו לייגן די הענט אין די קינדערס בוקס קינדער זענען נישט דארט געווען ס'איז געווען צוועלף ביינאכט.

געהערט. דאס איז סאטמאר היינט, יוונים. עניוועי, בקיצור, און זיי האבן געכאפט ס'איז דא איינער א תמימות'דיגער וואס ער קען נישט ענגליש, ער ווייסט אפילו נישט וויאזוי מ'ספעלט זיין נאמען אויף ענגליש, און ער הייסט ר' יצחק יוחנן, דער רב, דער רבי אין ווילימסבורג, און דעם בהמה האט יצחק לבנה שטערן מיט דעם סיגוטער'ס זון האט אים אריינגעכאפט, און ער זאל זיין דער פארשטייער אז ס'איז אלעס כשר. די בהמה! מיר האט דערציילט א איד פון לונדון וואס ער האט גע'שחט'ן פאר זיך, ער איז געווען א שוחט פאר זיך. א חשובער איד, ער זאגט אז ר' מאטל האט אים געבעטן ער זאל דורכקוקן די טשעפטער וואן, צוריק האט ער אים געזאגט זיי וויסן ס'איז איין שטיק מינות און כפירה, ער האט געהייסן הרב גראומאן, איך וויל ענק זאגן וואס מ'טוט דא מיט אונז, און מ'זאגט נאך מ'שלעפט אריין דעם רעבן אין דעם טינופת, לאמיר עס יעצט צעלייגן, אויב די רבי האט געוויסט איז ער געווען א בעל עבירה אז ער האט עס צוגעלאזט, נאר וואס ער האט נישט געוויסט ער איז שוין געווען אלט מ'האט אים שוין נישט געזאגט אלעס. איז געווארן אז די רבי האט עס געלאזט? דער רבי האט עס געלאזט? ער האט דאך געפייט פאר אידישקייט, ער איז דאך געווען דער וואס האט זיך דאך געקריגט מיטן בעלזער רב און מיט יענע אז יעדער איז אן אפיקורס, ער איז געבליבן דער אחד היה אברהם. אין זיין סקול זאל מען לערנען אזאלעכע בוקס? מען גייט יעצט פארליינען די אלע זאכן וואס דארט שטייט, מען נעמט עס ארויס, מען ארבעט יעצט אויף דעם, און מען גייט עס פארברענען אין בדיקת חמץ, און עטס גייטס מער נישט גיין אונז פארקויפן בול שיט! די רבי מיט זכרונות מיט לסרוחס איז גארנישט, איין שטיק שטינק, רחמנא לצלן, איך האב געליינט אפאר זאכן וואס דארט שטייט רחמנא לצלן, כ'וויל עס נישט נאכזאגן ווען נישט מוז מען זיך רייסן קריעה חלילה, יעצט איך וויל ארויפלייגן יעצט א שיינעם שיעור וועגן דעם, נישט איך, איך האב עס גענומען פון דעם וואס זיי טוען אין דעם, איך ווייס נאר נישט צו איך וועל אנקומען היינט נאכט, דאנערשטאג נאכט, אפשר וועל איך אנקומען גאר פרייטאג און ווען נישט זונטאג. איך וויל דער עולם זאל וויסן, איך האב אנגעקאלט עלטערן, איך האב זיי געזאגט, דאס לערנט מען מיט דיין זון, און דאס לערנט מען מיט דיין טאכטער, האבן זיי אלע געזאגט, נחום, האסט געגעסן ווילדע שוועמל היינט? זאג איך, ניין, זלמן לייב תשעה באב מיט אהרן תשעה באב, זיי האבן געגעסן ווילדע שוועמל, נישט אונז. יצחק לבנה שטערן איז געגאנגען פאריגע וואך אין סאטמאר, און ער האט געברענגט זיינע פאטשקווילן. געקומען צו צו איינס פון די חשוב'סטע מענטשן דארטן, א גרויסער עושר, און ער האט גענומען אלע זיינע בוקלעטס ארויסגעווארפן אין די גאס, זיי זענען געווען דרעקעס, נאר וואס סאם האו האט יעדער מורא געהאט, און איך האב נישט קיין מורא געהאט ווייל איך האב געזאגט וואס איז מען וועט מיך ארויסווארפן פון ווילימסבורג, איך האב נישט דא קיין אפארטמענט בילדינג וואס איז מיין און איך דארף מורא האבן אז מען וועט מיך ארויסווארפן, איך האב מיט זיי גארנישט, איך האב נישט איינגעלייגט מיט סאטמער גארנישט און מיט. מער גארנישט, און מיט וויזשניץ גארנישט, און יצחק יוחנן אויף דיר איז א גרויסע רחמנות, איך זאג דו ביסט א רחמנות, דו לאזט סאטמאר זאל דיך פארפירן? די חברה האבן דאך אויף דיין טאטן צאמגערעדט כל דבר אסור, דו געדענקסט עס נישט, דו ביסט נאך געווען א יונגסטער, זיי האבן צאמגערעדט אויפן אמרי חיים וואס מען טאר נישט רעדן אויף יאשקע פאנדראק, די גאנצע דרעקעס, זיי האבן פארקויפט גארנישט, לופט, נאר דיפעימען, דיפעימען און דיפעימען. און יעצט דארף ער ווייטער אנהאלטן די אלטע מחלוקת אינצאמען מיט סאטמער, קאקמער, קאקמער, שמאקמער, גארנישט! ס'איז געווען א חסידות וואס האבן אונטערגעברענגט יעדן איד וואס זיי האט נישט געפאלן. עניוועי, איך זאג ענק נאכאמאל, ס'גייט ארויסקומען, איך וועל עס האבן אדער נאך די וואך אדער נעקסטע וואך, מ'וועט מוזן אנהייבן אויסצוהערן וואס ס'גייט פאר מיט די קינדער. נאכדעם וואונדערט מען זיך פארוואס אזויפיל קינדער פאלן אוועק. ווייניג, אז מען האט נישט געלערנט אמונת השם, און מען האט נישט געלערנט די אלע אנדערע זאכן וואס א קינד דארף וויסן, און מען האט נישט געלערנט אז מען טאר אים נישט אנכאפן ביים פיפיק, נו שוין, וואס האסטו געוואלט, וואס דאס זאל, וויאזוי איז דאס קינד אויפגעוואקסן, ווי א ווילדע חיה? סאו, ס'גייט ווערן לעבעדיג יעצט, ווייל דער עולם גייט פראטעסטירן אין סיטי האל אויכעט, איך האב זיי געזאגט, איך גיי מיט ענק מיט, מען וועט גיין אין סיטי האל, מען וועט גיין אין וואשינגטאן, און מען וועט גיין אין אלבעני, אונז האבן נישט קיין מורא פאר קיינעם, איך מעג זאגן אז איך וויל נישט מיין. קינד זאל די אלע זאכן לערנען? נאו וועי! עניוועי, כ'מוז עס מקצר זיין ווייל איך וויל עס שוין ארויף לייגן, אבער ס'גייט קומען גוטע צייטן, בעסער ווי ס'איז געווען, און נישט אומזינסט איז געווען אזא מגיפה ביי כלל ישראל, מ'האט נישט געוויסט פון ווי ס'קומט, ס'קומט פון סאטמאר, די וואס האבן פארקויפט דעם רבונו של עולם האבן זיי פארקויפט, בולשיט ארטיסטס די ערשטע גראדע, נישט געווען נאך אזעלכע בולשיט ארטיסטס ווי סאטמאר. פארקויפט דעם אייבערשטן! פארקויפט נישט!

קום איך וויל מיך מיט דיר אביסל שפילן. און יענער איד איז געווען זייער אן ערענסטער מענטש האט אים זייער וויי געטון זאגט ער אים זאלסט אראפ נעמען די הענט פון מיין זון ווייל איך גיי. כ'האב נאר געוואלט זאגן נאך א קלייניקייט, ממש א קלייניקייט, אז ס'איז דא איינער וואס הייסט גרשון קרענצער, סיקסטי פייוו יערס אולד, און מען האט אים געוואלט פאר צען יאר צוריק איינזעצן ווייל ער האט געטאטשט קינדער, כ'מיין זיינע אייגענע קינדער, כ'דענק נישט, כ'געדענק דעם קעיס אבער כ'דענק עס נישט אזוי קלאר איך זאל עס קענען זאגן פאר אנדערע, און גיין נאכקוקן יעצט האב איך נישט די צייט, איז וויל איך ענק זאגן ער איז אוועקגעלאפן איז געווען צען יאר אן די הייד און מ'האט אים יעצט געכאפט, מ'האט אים אויפגעפיקט און מ'לאט אים נישט ארויס אויף בעיל אויך נישט קאוס די די זאכן זענען שוין אויפגעשטאנען און נאכדעם איז דא איינער יהודה משי זהב האט געטאטשט קינדער, מיידלעך, יונגלעך, עלטערע, יעדן האט ער אנגעטאטשט דער חזיר. עטס גייטס ענק אויסלערנען נחום ראזענבערג איז היער טו סטעי ענד פאר גוד, קיינער גייט נישט טאטשן מער קיין קינדער קינדער נאו וועי. דו ווילסט טאטש דיך אליינס דר'ערד'יגערס וואס האט סענס. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב די וואך געהאט ארויפגעלייגט פון עפעס א חזיר אין לאנדאן וואס האט געטאטשט נאנטע משפחה, און ס'איז געווען א קאנטראווערשעל אישו צו כ'זאל עס אראפנעמען צו נישט, ווייל די קינדער זענען גארנישט שולדיג. האב איך געזאגט פאר די רבנים ס'איז דא א פראבלעם, ס'איז דאך דא א מיידעלע אינוואלווד, און טאמער זי וועט דארפן א שידוך טוהן, וועט זי נישט טארן חתונה האבן מיט א כהן. זאגט דער רב כ'האב דאס קיינמאל נישט. געטראכט, ביסט הונדערט פראצענט גערעכט. רבותי, לאמיר זיך נעמען לערנען נאכאמאל די אלע הלכות, ווייל די גדולי הדור זענען נעבעך שוין געשטארבן, און ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל, ווי מ'זאגט, ווייטער לערנען מיט אונז די אלע זאכן. יעצט, אזוי ווי ס'העלפט אז מ'לייגט ארויף אויפן האטליין, האב איך ענק געוואלט זאגן, די בחורים קומען יעצט אהיים פון די ישיבות און זיין אין יוראפ, זאלטס נישט פארגעסן, עס איז דא א חזיר וואס ער צאלט אויס פאר יעדן אפאר טאלער, ער הייסט אהרעלע רייס. מען זאל וויסן ער איז א חזיר אז מען זעהט אים מיט בחורים זאל מען זיך שוין מרחק זיין און מיט מיידלעך אוודאי אויכעט, ס'איז דא איינער דוד דויטש נאך אן אלטער בחור און מען זאל זיך וואטשן פאר די אלע און פארשטייט זיך פאר אברהם בערגער דארף מען זיך שוין נישט וואטשן ווייל ער איז שוין אין תפיסה. אויף פערצן יאר, און אויכעט פאר דעם יצחק רוט. עט מען זיך אויך נישט באלד דארפן וואטשן ווייל ער גייט אויכעט זיצן לאורך ימים. אבער ס'איז דא נייע. רבותי אז איינער טרייט דיך צו טאטשן אין די מקוה זאלסט שרייען דו חזיר זאלסט אים אויפהייבן די הענט העכער די מקוה וואסער און יעדער זאל זעהן. נאכדעם איז דא איינער יחיאל ישעי' ראבינאוויטש ער רופט זיך שפעטיווקער זיין שווער ישעי' שלומאוויטש, ער איז בערך פערציג יאר אלט, זיין טאטע וואוינט ביים ביאלער רבי'ן אין בני ברק, און ער האט א מנהג אז ער איז מכשיל קינדער, בחורים, ער רעדט מיט זיי שיין און נאכדעם טאטשט ער זיי, און זיין אייגענע פרוי האט אים שוין געזאגט איך וויל נישט זאלסט מער אהיים ברענגען קיין בחורים דא, פארשטייסט זי האט מורא זי וועט שוואנגער ווערן פון די זאמען פון די בחורים, און נאכדעם איז דא אלטאפסקי, איך האב אים שוין געהאט אויף די האטליין. און נאכדעם איז דא איינער גראסמאן. זיי זענען צוויי ברידער. איינער וואוינט אין אנטווערפן איינער אין לאנדאן. יעצט דער פון אנטווערפן, דער פיקסט האלץ, טישן, די זאכן, איז אויך א חזיר, און דער גראסמאן פון לאנדאן איז אויך א חזיר. מען זאל זייער שטארק וואטשען בחורים טייערע, עטס דארפטס נישט פאלן קיין וויקטימס פאר קיינעם. עס האט מיר היינט פונקט איינער פארציילט, אז ס'איז געווען א בחור, ער האט געלערנט אין פאפא חדר, און ער איז געווארן א גוי גמור, דריי פיר יאר נישט געלייגט קיין תפילין אפילו נישט געהאלטן שבת גארנישט האט אוועקגעמופט אין אן אנדערע שטאט איך וועל נישט זאגן דעם נאמען ער פלעגט אבער אויסהערן נחום ראזענבערג און נחום ראזענבערג פלעגט אלץ זאגן דו דארפסט נישט זיין יענעמס בהמה דו דארפסט נישט פאלן א קרבן פאר יענעם האט זיך מיישב געווען ער גייט צוריק ווערן א איד ס'איז שוין א האלב יאר הערסט ער פארפעלט נישט אפילו קיין מנחה צו דאווענען מיט מנין דאס האט מיר אונז אפגעטון מיט דעם וואס מ'האמיר געטאטשט די קינדער א שאנדע. און די זעלבע דער וואס איז געקומען אהער אויף אמעריקע, ס'פעלט אונז נישט קיין חזירים, מ'דארף זייער שטארק וואטשן און עלטערן זאלן האבן א קאנטראל אויף די קינדער. כ'האב אויך געוואלט דערציילן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז יעצט געווען א פרשה וואס א פרוי איז געווארן א כלה, זי איז געווארן אן אלמנה און זי איז געווארן א כלה צו א כהן, למעשה זי האט נישט געוואלט פארציילן אז זי האט שוין געווען אמאל חתונה געהאט, ווייל דו ווייסט דאך אפאר מאל אז מ'האט חתונה איז נישט אזוי גוט, און דערווייל איז זי געווען א גרושה פון א מאן, זי איז געווען א געהעריגע גרושה, און זי האט געזען אז ס'איז געווען א שם דמשתכח, האט זי אויך נישט פארציילט. מ'איז געשטאנען אונטער די חופה געט זיך איינער א רוף אן וועיט ע מיניט, וויאזוי קען זי חתונה האבן מיט אים זי איז דאך געווען א גרושה אמאל, אדער קען זיין זי האט געמיינט אז וויבאלד זי איז נאכדעם געווארן אן אלמנה גייט אוועק די גרושה'שאפט, די מהרש"א זאגט שטייט ווער ס'איז נישט בקי בטיב גיטין וקידושין זאל נישט האבן קיין עסק מיט זיי, יעצט לכאורה טיב גיטין וקידושין ס'דארף דאך שטיין טיב קידושין וגיטין וואס איז פריער גיטין צו קידושין, זאגט די מהרש"א מ'רעדט פון א סעקאנד מערידזש און דער ווער ס'איז נישט באקאנט אין די אלע הלכות, ווען מען מעג חתונה האבן א צווייט מאל ווען נישט, ס'איז דא דאך די הלכות, כהן אזוי ווייטער, זאל זיך נישט מישן אין דעם. סאו וויל איך זאגן פארן עולם, אונז האבן ווייניג תלמידי חכמים לעצטנס, און מען דארף זייער אנהייבן צו וואטשן, ווייל ס'איז געווען א חורבן ביי כלל ישראל, און ווי העוו טו בי ווערי ווערי קערפול וואט וויר דואינג. כ'האב געוואלט איבערגיין נאכאמאל די ביטערליכע מעשה וואס איז געשען. אז ס'איז דא איינער וואס ער הייסט שפערבער, א בחור אין בארא פארק, כ'הער איז גאר אן אכצן יעריגער בחור נישט מער, און ער האט אראפגעלאדלט א קינד פון אכט יאר, ער האט אים אריינגעשלעפט אין בוילער רום אריין, ער האט אים געהאלטן אינמיטן מאכן משכב זכר, כ'הער זאגן אז ער האט געהאלטן אינמיטן משכב זכר, ער האט געהאט אלע יוטענסילס דארטן, ער האט געהאט א דילדאו, זייט'ס, ס'הייסט א דילדאו. פוי! ער האט געהאט פון גומי געמאכט אזא פיפיק מיט צוויי באלס, דאס נוצט מען אריינצושטופן נישט פארהייראטע פרויען וואס ווילן ווערן אראוזד, און בחורים, יונגלעך, מאנסביל, שטופט מען עס אריין אין די מחילה, און די פאליס האט אים געפרעגט וואס איז דאס? האט ער געזאגט ליסן ווען א פלאמבער גייט מאכן א פלאמבינג דזשאב ווייסט ער דאך נישט וואט היז גאנע בי אינוואלווד און נעמט ער מיט אלע טולס. איז יעצט, דאס האט מיך נישט געבאדערט, ס'איז דא אזעלכע חזירים, העי, אונז האמיר עס אויסגעכאוועט, אונז האמיר דאך געלאזט בדחמתך ער זאל אויך טון אלעס. און איך הער ער האט א רייכן אנקל וואס האט שוין געזאגט פאר באבוב אז מען זאל אים באפרייען ווייל ער האט, נישט באבוב, וואדיע קאל די הצלה, די שומרים, איך ווייס וועם, האבן זיי געזאגט וואס? אונז האבן אים נישט געכאפט, דו דארפסט רעדן מיט די פאליס, די פאליס גייט אים נישט ארויסלאזן, סא עטס ווילט זיין גוט, וואו איז די גוטסקייט? אברהם אבינו'ס די גוטסקייט? שוד בי עשעימד אוו יור סעלפס. און ער האט מודה געווען פאר די פאליס אז ער גייט ארום די גאנצע צייט יעדן שבת און ווי ס'שפילן זיך קינדערלעך אינדרויסן געט ער זיי לאליפאפס מיט קענדיס, מ'האט דאך געדארפט האבן וויכטיג אן עירוב. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם צו די מענער קען איך נישט רעדן זיי זענען א באנטש אוו הארד נאקלד פיפל אבער לאמיך רעדן צו די פרויען, יו געיוו בירט טו דיס טשיילד? ס'האט דיך אסאך געקאסט? אז געמוזט חתונה האבן און נעמען א מאן אויף דיר א גאנץ לעבן מיט אלע זיינע משוגעת'ן? כ'וויל דיך עפעס פרעגן, וואלסטו געוואלט אמאל גיין ווען דיין מאן נעמט די קינדער אין שול ניין טורי, זאלסט נאכגיין א האלבע שעה שפעטער און זעהן ווי דיין קינד דרייט זיך ביים עס צען אזייגער? יו וויל בי שאקט אוט אוו יור מיינד. אין פראנט פון די שול איז דא חזירים, ס'איז דא נואפים, ס'איז דא לאליפאפ געבערס. מיט וואס א רעכט ביסטו געגאנגען? דו האסט געשיקט דיין קינד אין שול דאווענען און ער דאווענט נישט, ער ווייסט אפילו נישט וואס מ'האט געדאווענט דא אין קליינברין אין פארקאקטן בית מדרש ווי די רב דא, די רב איז א נואף, די רב האט געטאטשט זיין שוועגערין, ער האט געוואוינט מיט זיין אייגענע שוועגערין, ער איז זיבעציג צוויי און זיבעציג און זי איז געווען מסתמא אכט און זעכציג ניין און זעכציג, סאו הי פעל פאר הער. און דא איז געווען חזקי ראזענבערג א חזר א שמש האט אראפגערופן אלע קינדער אונטן האט זיי געזאגט ער זאל אים העלפן מיט די האנטוכער, א חזר א מנוול, אפילו נישט אויסגעוואשן פון איין מענטש צום צווייטן די האנטוך, פלעגט עס לייגן אין דרייער, און ס'איז דא די יצחק לבנה שטערן, און ס'איז דא דער ענזל שטערן, מיט אלע שקצים מיט אלע משוגעים, און ס'איז אפילו דא דער מוירע מאריינער רב דער גרעסטער משוגענער פון אלע, ער איז ארידזשינעלי פון לאנדן. דער משוגענער, צו קומט אמאל מיט א שירעם, ער גייט מיך שטעכן אז איך גיי נישט ארויס פון שול, זאג איך אים איך גיי גערן ארויס, איך האב מיט די סאקמער קאקמער שיטה קדושה גארנישט איינגעלייגט, ס'איז געווען א איד האט זיך סתם געוואלט ארויף שטעלן אויף אלע רבנים, האט געקומען מיט א נייע פאנטאזיע, און ווער ס'האט נישט געוואלט פאלגן האט מען געשלאגן, ברוך מרדכי די אקערמאן קאלט אפ דא אמאל, ער זאגט איך בין געווען פון די שלעגערס ביי רעבן, זאג איך אונז ווייס מיר, אונז ווייס מיר דו מיט אלע שקצים. אזוי האט זיך דער רבי אריינגעבראכן איבעראל ביי יעדן, ווען נישט וואלט ער ווער אנגעקומען ערגעץ, קיינער האט נישט אנגענומען די שיטה, אפילו זיינע נייע תלמידים האבן עס אויך שוין נישט אנגענומען, אלע פארן זיך אויף מדינת ישראל, ס'איז נישט וויכטיג יעצט, אבער איך וויל וויסן איין זאך, אז ס'איז צוגעקומען צו אזא זאך, וואס גייט באבוב יעצט טון צו פאררעכטן די מצב, יעצט איך ברענג מיר אן די צייט פרענק, איך בין געגאנגען, איך האב, איינער האט מיר געזאגט אז מ'קען ליגעל טאמער מ'זאל נישט צושפארן אין דער בעיסמענט, ווייל טאמער עס געשעט א פייער זאל די פייער לעשערס קענען צוקומען. און איך האב מיך נישט געפוילט איך בין אראפ צו די פייער דעפארטמענט איך האב זיי געפרעגט וויאזוי קען מען דאס צושפארן זאגן זיי ס'איז דא אזא גלאז וואס דער גלאז טאמער דארף מען עפענען די טיר האקט מען אין דעם גלאז ס'הענגט דארטן אזא אייזן און ס'גיבט זיך א ברעך אויף און ממילא אטאמאטיש איז די טיר אפן.

יעצט איך וויל פרעגן יעדע אידישע טאכטער דו האסט געגעבן בירט צו א טשיילד ענד יו פלאגסט זיך מיט אים ביז דו ברענגסט אים אויף, די איידיע איז ער זאל גיין צום באבובער רב'ס טיש ווען ער איז אכט יאר אלט און דאן זאל אים איינער אריין שלעפן אין טוילעט אדער אין א בעיסמענט ווען באבוב וואלט געמאכט די טירן פון בית הכסא אין עטרת חיה. סאיז דארטן דא א וועדינג האל כהאב געזאגט מען קען זיך דא אריין שפארן און קיינער וועט נישט וויסן אז ס'זיצן דארט צוויי אידן אינאיינעם און כ'בין געגאנגען צום רב. צום באבובער רב צו הרב הצדיק הקדוש ר' בנציון און מען האט אים געפרעגט וואס מען זאל טוהן האט ער געזאגט מ'עט שטעלן א שומר אינדרויסן דער שומר פארגעסט אבער אנצוקומען דער שומר לויפט נישט נאך ווען איינער עפענט דעם טוילעט דאס איז די חכמה די חכמה איז אז יעדע רבי ארבעט פארן סמך מם סאו ס'איז זיינע סאלדאטן די אלע רעבעס און זיי פארפירן כלל ישראל. און נאכדעם ווייסט נישט דער עולם רייט פראם ראנג. כ'האב געוואלט פרעגן וואס גייט יעצט באבוב טון צו פאררעכטן דעם מצב אז ס'זאל נישט געשען? יעצט כ'וויל זאגן, מיט די מענער זאלן זיי גיין אין דר'ערד אריין, כ'האב נישט מיט זיי וואס איינצוטענה'ן, אבער עטץ פרויען, עטץ זענטס נאך קלוג, עטץ ווייסט פארוואס דער אייבערשטער האט אריינגענומען פרויען אין אידישקייט? עטץ ווייסט פארוואס? ער האט געוואוסט אז מיט מענער עט ער אין ערגעץ נישט פארן. די פרויען זענען פיין און איידל און אפגעהיטן און זיי האבן זיך אנטשלאסן. ווען איר שיקט אייער זון אין חדר אריין, אדער ווען איר שיקט אייער זון שבת אין בית מדרש, אדער ווען ס'איז דא די אלע פראגרעמס, מ'זאגט בילעם, תילעם, בילעם, איך ווייס וואס מ'זאגט, און קינדער און שמינדער. אויב דו וואטש נישט דיין קינד, שיק נישט דיין קינד. ער זיצט אינדערהיים, וואטש אים אינדערהיים. דאס איז אלץ דער סמך מם פירט די גאנצע זאך. גיי אמאל און קוק אום וועסטו זען וואס טוט זיך איבער'ן טאג ווען מ'האלט אינמיטן דאווענען אין בית מדרש. טיש שבת, דיין מאן זיצט אינעווענדיג אויבן ביים רבי'ן אויבן אן שטופט זיך, און הלוואי איינער זאל זיך נישט אריינשטופן אין זיין מחילה אין אזא טייט בית מדרש, און למעשה דאס יונגל זיצט אין בעק יארד און שפילט זיך, און דער שייגעץ דא, דער שפערבער, זאגט פאר די פאליס, ער האט געזאגט ער גייט ארום יעדן שבת אין אלע שילן און טיילט לאליפאפס און קענדיס, סאו וואט איז ריעלי גאוינג אן היער? יעצט באבוב, ווען העט עטס גיין צושפארן דעם סעלער? און נישט נאר עטץ, אלע קהילות, ווען גייט עטץ אנהייבן צוצושפארן מיט אזא ספעשל לאק מיט א גלאז? ווען יו גאנא סטארט דואינג דעט? צו אפשר ברויך מען ס'נישט טוהן? א כפרה אויפן יונגל. איך וויל זאגן די מאמע די וואס האט געשוואנגערט דאס קינד און געבוירן דאס קינד, קענסט אויסזאגן זיבעציג מאל תהלים בעקווארדס און פארווערד, דאס קינד איז א קריפל פאר לייף. און אז ס'עט זיך נישט אנרופן פינף יאר ארום עט זיך עס אנרופן צען יאר ארום, הי איז פינישט פאר לייף, הי איז א גאנער. ער איז א גברא קטילא, הי איז א גאנער, קיין נחת עסטו פון אים נישט זעהן, און נישט וואס איך שעלט דיך, איך האנדל מיט הונדערטער מענטשן, די בעסטע טערעפי עט אים ארויפארבעטן צוואנציג פראצענט, סא וואס האסטו געהאט פון דעם אז דו האסט געשיקט דיין זוהן צום באבובער רב'ס? טיש ער זאל זיך דארטן שטופן, און די שטינקאטשער רב דעם מונקאטשער רב'ס טיש איז בעסער געווען, ווען ברוך מרדכי האט מטמא געווען דארטן אלע קינדער, און אין סאטמארע בית מדרש איז בעסער, סאו האמיר געהאט אזויפיל נואפים, אונזער שמש האט געהייסן חזקי' ראזענבערג א נואף פירסט קלעס, כ'ווייס נישט ווען ער האט אנגעמאכט דרײַצן קינדער, ווייל זיין פיפיק איז אריין געגאנגען אין קינדער. אין סאטמאר אין פיפטי טוירט ביי וותיקין מנין שיקט יאסל פאוזנער דער גבאי צו בור ארור המן ברוך מרדכי.

און נאך און נאך און נאך. אז דאס איז צוגעקומען אין באבובער בית מדרש זאלט איר וויסן, זענט עטץ די משוגעים. ביז יעצט האט מען געשריגן נחום ראזנבערג דער חזיר און נחום ראזנבערג דער מנוול. יעצט זאגט יעדער ניין ניין ניין ניין ניין, אונז זענען מיר די משוגעים און אונז זענען מיר די מנוולים. יעצט איך וויל וויסן ווייטער, וואס גייט מען טון יעצט אז יעדן שבת זאל א קינד קענען דאווענען סעיף אין א בית מדרש? איך בין אין בעיסמענט דארט קיינמאל נישט געווען, נאר איך הער זאגן אז דארט איז דא אסאך טוילעטס, איז דא מער טוילעטס ווי אין סאטמאר? איך ווייס נישט, איך קען מיך נישט אויס. מען דארף דארט האבן א געהעריגן גבאי, און די טירן וואס מען האט געמאכט ביי די וועדינג האל, וואס גייט פון אויבן ביז אראפ הערמעטיש צוגעמאכט, מוז מען מאכן לעכער אין די הייך, פיר פינף לעכער אז מען זאל קענען קוקן ווער ס'דרייט זיך דארטן און וויפיל קינדער זענען דארט אינעווענדיג און וועם מען שלעפט אריין, כ'האב דאס דעמאלטס אויך געזאגט, אט דעמאלטס זענט עטץ געווען קלוג, ווייל איך בין דער אונגארישער בהמה, און עטץ זענטס די באבובער חכמים, כ'וויל ענק זאגן איין זאך. יו פיפל אר ראנג, און איטס נעווער שוד האוו קעם טו א פוינט לייק דיס, און טאמער גייט עטץ נישט אלעס פארעכטן, עט עטץ פארלירן אלעס. יעצט איז דא די נעקסטע זאך, ער האט א רייכן פעטער, ער'ט אנהייבן צו אפערן געלט, וועסט נאך זעהן אז דער חזיר עט נישט גיין זיצן, עט נאך גיין אין אלע בתי מדרשים ווייטער מטמא זיין קינדער, סא כוויל ענק עפעס זאגן רבותי, איף יו לייק איט דעט וועי, יו גאנא געט איט דעט וועי, משוגענע חברה, דער פעטער זיינער האט שוין געאפערט געלט, נאר איך האב עס שוין מודיע געווען דארט ווי איך דארף מודיע זיין אז מהאנדלט שוין דא מיט געלט. דער ערד ליגערס וואס איר זענט. קינדערלעך ווילן זיין סעיף, מען וויל אויפברענגען א דור וואס וועט קעגן גיין משיח'ן, נעמט מען זיי און מ'ברעכט זיי אונטער. אין סאקמער, קאקמער אין קליימער בין איך געווען, איך, וואס איך האב געטון איז, בשעת מ'האט געליינט קריאת התורה, איך האב קיינמאל נישט געוואוסט וועלכע סדרה ס'גייט, איך האב יא געוואוסט כ'האב געמוזט אריינקוקן אין לוח, ווייל איך האב יעדע וואך געזאגט א דרשה. האב איך געמוזט זאגן די וואך גייט די וואך און די וואך גייט יענע וואך, מיך האט נישט אינטערעסירט קיין קריאת התורה בכלל, איך האב געזאגט ווילאנג ס'איז דא קינדער און ס'איז דא די דריי שטאק און יעדער מנוול איז געקומען דארט דאווענען, ווייל זיי האבן נישט צוגעשפארט די מקווה ווייל חזקי האט געהאלטן אז זיי מאכן זנות, ער האט אמאל געעפנט פאר א ספרדישן איד ער איז געקומען תעשה לי טובה תפתח לי את המקווה שבת נאכמיטאג, זאג איך חזקי ער קומט פון א זונה עפן אים נישט קיין מקווה, חזקי האט אים יא געעפנט. אויפן וועג ארויס איז מען אים נאכגעגאנגען און איז אריין אין א קאר געקומען פון א זונה, א ספרדי, פארשטייסט וואס דא טוט זיך. די סקאם אוו די ערט איז געווען סאטמאר קליימער, אלע מנוולים האבן זיך דארט באזעצט, א פרייטאג נאכמיטאג איז געווען דארטן פול מיט מנוולים און מען האט אלעס צוגעלאזט, אונז האבן מיר קיינמאל נישט געהאט קיין משגיח דארט, איך פלעג זיין משגיח, מען האט דארט מטמא געווען קינדער און בחורים, ס'איז געווען א. שרעק! סא וואס גייט מען יעצט טוהן רבותי? מ'גייט צושפארן מ'זאל נישט קענען אראפגיין אונטן? מ'גייט אויך איינזעצן דעם חזיר דעם שייגעץ דעם מנוול טמא וואס איז געקומען מטמא זיין קינדער? שפערבער! שעים אן הים! פון היינט מאל אן יעדן שבת זאל מיטן ליינען די תורה זיין כאטש דריי פיר אידן וואס זאלן זאגן איך בין נישט אינטערעסירט וואס אין די תורה שטייט איך מוז יעצט פראטעקטן אידישע קינדער ווען נישט נישט זיין אם אין גדיים אין תיישים מיך אינטערעסירט נישט יעצט איך דארף וואטשן קינדער און אזוי זאל מען זיך איינטיילן יעדע וואך אנדערע דריי פיר טאטעס און טאמער נישט רבותי שיק נישט די קינדער אין בית מדרש זיי דאווענען אינדערהיים האבן זיי מער אויפטון און איך זאג און יעדע אידישע טאכטער יו וואוד בי שאקט טו פיסעס טו נאו וויפיל מנוולים ס'דרייען זיך אין יעדע שיל שבת און זיי געבן פאר די קינדער גודי גודי צוקערלעך און נאכדעם טאטשן זיי זיי און מ'ברענגט זיי אראפ אינגאנצן פונעם נארמאלן געוויסן. כ'האב איבערגעמאכט יעצט אפאר מקווה'ס, בארא פארק און פלעטבוש, כ'האב אפגעקאלט יעצט אלע רבנים, עטס האטס אויכעט אן אפענעם בעיסמענט ענד יו העוו טו סטארט לאקינג איט אפ, און ווען נישט זאג איך פאר יעדע אידישע טאכטער לאז נישט דיין קינד גיין אין שיל, ער דארף נישט גיין אין שיל, ער וויל זיך גיין שפילן? נעם אים אין פארק. דו דארפסט אויך נישט גיין אין שול, גייטס ביידע אין פארק, שפילטס ענק דארט ארום, ענד דעטס איט. דאס אז דו שיקסט אים אין שול, דאס איז מיסלעיבלט. כ'מיין נישט דארט א הייליג פלאץ, ס'איז די גרעסטע מקום זנות, די גמרא ברענגט, דער מלאך המוות באהאלט זיין מעסער, ווי דער וואס ער הרג'עט מענטשן, ער באהאלט זיין מעסער, אין די ווייבער שול. וואס הייסט די ווייבער שול? ווייסט וואס דאס מיינט? דאס מיינט ער קוקט אז די פרויען האבן געשיקט די קינדער אין שול אן א השגחה, באהאלט ער דארטן מעסער, זיין מעסער דאס איז א קישוי אבר פון אן אות ברית קודש, דאס איז א שווערד צום חרבא דמלאך המות וואס דאס הרג'עט אונזערע יוגנט, און איך בעט דעם עולם לאמיר טון צו די זאך, לאמיר עס נישט לאזן דורכגיין אזוי ווי אלע פעלער קלעצקי מיט שמעצקי. ס'טוט דאך גארנישט. זאגט מיר איינער אז אונטערן באבובער רב'ס טיר שטייען דארט לייט, מ'האט מיר אויסגערעכנט נעמען, איך דענק זיי אפילו נישט. זיי רעדן איין דעם רב אז זיי געבן אכטונג אויף משמרת הצניעות, גייען זיי לאזן נחום ראזנבערג זאל זיי פירן ביי די נאז? ניין ניין ניין, פירטס ענק אליינס, נאר אז עטס וועטס פירן אין דר'ערד וועטס עטס האבן א קהילה אין דר'ערד. יעצט מיינט עטס דאך זיכער אז י י איך וויל נישט רעדן גארנישט ווייל ס'איז באבוב באבוב, איי דאנט גיוו א פלייאינג הוט, איך האב אסאך מער פארלוירן ווי באבוב, כ'האב מיך געקריגט און כ'האב אלעס פארלוירן, כ'האב נישט קיין שיל איבער די גאנצע וועלט ווי איך קען אריינגיין, כ'האב גארנישט, כ'האב אבער בין געבליבן מיט איין זאך, מיטן הייליגן באשעפער און מיט זיין תורה און מיט די אידישע קינדער וואס זיי גייען מיר אונז ראטעווען מערצעשעם, און אז כ'וועל נישט האבן ווי צו דאווענען וועל איך נישט דאווענען. איי העוו נאו פראבלעם וויט איט, איך ווייס אבער איין זאך, די קינדער זענען סעיף, סא דאס האב איך געוואלט מען זאל זיך עפעס ארויסלערנען פון די מעשה און מאכן גרויסע תיקונים איבעראל ווייל א נישט וועט נישט טויגן, יעצט איך האב א עמטליכע ידיעה אז ער האט מיט זיך געהאט קעי וואי דזשעלא ער האט עס אויך געהאט, ער האט געוויסט פונקטליך ווי אזוי מען גייט אריין אין די מחילה און איך הער זאגן אז דאס האט געדויערט אין שפיטאל צייט ביז מען האט עס אויסגעקלינט ווייל מען האט נישט געוואלט ס'זאל בלייבן אן אינפעקשאן און דאס דרייט זיך צווישן אונז אכצן יעריגע בחורים, יו נאו ווי שוד בי עשעימד אוו ארסעלווס, שוד בי עשעימד האו איט. אונז האב מיר אויפגעשלאכעט אזויפיל קינדער און אזויפיל דזשענערעישאנס, און אלעס מיט ליגנט און מיט לגיונות און איינגערעדט דעם עולם שטותים, ווי רילי דעזערוו א מעדאל, אזויפיל שטותים איינצורעדן פאר קינדער. יעצט די סטעיט אוו טעקסעס האט שוין אראפגענומען אלע רעגולעישאנס, זיי זאגן ס'העלפט עניוועי נישט די אלע שטותים. יעצט איז שוין דא פופצן סטעיטס וואס מ'דארף בכלל נישט גיין מיט קיין מאסק, און כ'געב ענק לויטן abc די ליסטע, אלעסקע, אריזאנע, פלארידע. דזשארדזשע, איידעהאו, אייאווא, מיסיסיפי, מיזורי, מאנטענע, נעברעסקע, נארט דעקאוטע, אקלאהאמע, סאוט קעראליינע, סאוט דעקאוטע, און טענעסי. און שוין, דעטס איט. און די זעלבע דארף מען יעצט טוהן דא, איבעראל אין ארץ ישראל הער איך, ווילן זיי אויכעט שוין עס אויפהערן, איי ס'שטארבן מענטשן, זיי טענה'ן אבער אז די סעגרעגעישאן העלפט גארנישט. שוין, מינווייל איז דא גוטע בשורות אויכעט, אז די שטח פון בית מדרש פון רבי שייעלע קערעסטירער ווערט צוריק אפגעקויפט דורך אידישע בעלי בתים, מ'וועט שוין קענען גיין דארט זינדיגן, מ'וועט קענען כאפן אונגערישע שיינע גויטעלעך, א מחיה, ברוך השם. יעצט איז דא אין ארץ ישראל אזאלעכע קאוויד האטעלן וואס מ'שטעלט דארט אריין מענטשן, זיי זאלן האלטן סעגריגעיטעד, איז האט מען דארט אריינגעשטעלט א דרייצן יעריג מיידל, געקומען א חזיר האט זי גערעיפט, פארשטייסט? דאס איז וואס דא גייט פאר. אז איך האב געבעטן פאר פורים אז מען זאל נישט דרייווען און טרינקען, איז האט איינער געקומען פון לעיקוואד האט אונז מזכה געווען, ער האט אראפגעפארן א גוישע פרוי אויף טויט, דעטס איט, יעצט גייט מען אים געבן מענסלאדערינג טריטמענט, א רוצח. כ'האב געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך, איינער האט געדרייווט און ער האט געהארגעט א פרוי. ס'איז געפערליך. כ'האב דאך ענק געבעטן מ'זאל נישט טרינקען און דרייוון. פארוואס? ווייל נחום ראזענבערג האט עס געזאגט און ער איז דאך א משוגענער. ביי אונז מעג איך יא. עניוועי, איך בין משוגע און דו האסט געהארגעט א פרוי און זיי טוען אים געבן די ארגסטע שטראף, האמיסייד. ער האט ממש בשאט נפש האט ער רוצח געווען איינעם. ענד דעטס גוד פאר יו אלל פיפל. איטס גוד פאר יו יו שוד נאו וואט יור דואינג. איך דענק איך בין געווען א בחור אין סאטמאר ישיבה סענדס סטריט. געווען גראדע זייער א וואוילער בחור. וואס יאשע האט געזאגט אז איין בחור וואס ער גייט אריין יעדן פרייטאג אין ישיבה פארטאגס איז נחום ראזענבערג, איך האב אבער געהאלטן אז דאס וואס דער רבי דער הייליגער הייליגער הייליגער דברי יואל האט געזאגט אז א בחור זאל נישט מאכן קיין לייסענס ווייל א בחור זאל נישט דרייוון, ער האט זיך איינגערעדט אין היז מיינד אז טאמער דער בחור האט נישט קיין לייסענס וועט ער נישט דרייוון, דעט וואס א מיסטעיק, און איך האב דעמאלטס געשריגן אז ס'איז נישט ריכטיג, איך האב געמאכט א יד אחת מיט איינע פון די גרויסע מאטאר וויהיקלס, אין די געגנט, נישט אין ניו יארק, און יענער האט שוין געזען אז א סאקמערער בחור האט אים גראד ערלעדיגט, ער זאל נישט דארפן לאנג ווארטן, מ'זאל אים נישט זען דארט. יעדער בחור אין מיין צייט וואס האט געוואלט דרייוון האט געדרייווט מיט א לייסענס, ווייל כ'האב געהאלטן אז ס'איז כשגגה היוצא מפי השליט צו זאגן טאר נישט מאכן קיין לייסענס און דאס וועט אים אפהאלטן פון צו דרייוון. דער אייבערשטער זאגט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, פון דעסטוועגן דאך אין יעדע מקווה האט מען געשטופט א קינד אין די מחילה, סאו וואס האט דאס צו טון מיט דעם ווייל ס'שטייט אין כמיש צו ווייל די רבי האט געזאגט ס'האט גארנישט צו טון כ'האב געהאלטן ס'א מיסטעיק איך האב ערלעדיגט אלע בחורים זאלן זיך גיין מאכן לייסענס טאמער פארן זיי איינעם אראפ און מ'זאל נישט קענען זאגן די דברי יואל האט נישט געלאזט איך זאל מאכן לייסענס עניוועי די זעלבע דא אויכעט יעדער ווייסט מ'טאר נישט דרייוון ווען מ'דו ביסט אנגעטרינקען און יעדער ווייסט אז ס'איז א עוולה שוין טוט מען אים יעצט דן זיין ממש אלץ א מענסלאדער אז ער האט אפגעהארגעט א מענטש בשאט נפש סאו רבותי עטץ וועטס ווייטער נישט פאלגן נחום ראזענבערג ווייל ער איז משוגע אבער למעשה האט דאס נישט מיט מיר גארנישט, ווייל ווען איך זאג ענק א זאך און דאס איז ריכטיג, טריי טו ליסן. עניוועי, ס'וועט יעצט זיין לעבעדיג, מ'וועט גיין נאך געלט, פדיון שבויים, מען וועט אפצאלן אפאר מיליאן דאלער טויזענט פאר די גויטעס משפחה, ס'וועט זיין גוט. נוסח סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער, אזוי האט זיך געפירט אלע יארן, און דאס מוז זיך אויפהערן. א בחור ווערט אַכצן יאר אלט, מוז ער זיך שטעלן צו מאכן דרייווער לייסענס. אויסער ער איז אזא געהויבענער בחור וואס תורתו אומנתו און ער איז נישט אריינגעטון אין די אלע הבלי עולם הזה, דער דארף נישט מאכן ווייל דער גייט עניוועיס נישט דרייוון. איי די רבי זכרונו לברכה האט נישט געוואלט? כבודו במקומו מונח. אין די צייט פון די חזל איז געווען א תקנה אז מ'האט נישט געטארט זאגן קריאת שמע און תפילה אנע דעם וואס מ'איז געגאנגען זיך טובל'ען, טאמער מ'האט געוואוינט מיט די פרוי אדער מ'האט געזען קרי, די אלע זאכן. מען האט זיך געמוזט טובל'ן, ווען נישט האט עזרא הסופר מתקן געווען כאטש ניין תשעה קבין. פון דעסטוועגן דאך זאגט די גמרא, די תקנה איז געגאנגען ארויף און אראפ, די חזל האבן געזען אז מען האלט עס נישט איין, און מען איז צוגעקומען אז מען האט טאקע נישט געדאווענט און מען האט נישט געלערנט, מען האט נישט אנגעטון קיין תפילין, ס'איז עובר געווען זמן קריאת שמע ותפילה, האט מען עס מבטל געווען. נישט יעדע זאך וואס דו האלטסט אז ס'איז ריכטיג עט אויסגעהאלטן ווערן דורכ'ן ציבור, דער ציבור איז דאך א ציבור. למעשה וויל איך ענק זאגן נאכאמאל. קינדערלעך טייערע, דרינק און דרייוו איז די גרעסטע עבירה, אבער איך וויל ענק זאגן א וויכטיגע זאך, אז זאלטס דאס געדענקען אויף אייביג, פארעווער און אלוועיס, דו נאט טאטש א סטירינג וויל אויב דו האסט נישט קיין לייסענס, ביקאוז יו וויל ראן סאמבאדי אווער, איז עס פירסט דעגרי מענסלאדער. און דאס וואס די רבי האט געזאגט איז כבודו במקומו מונח, אונז האבן גרויס דרך ארץ פאר אלעם וואס ער האט געזאגט, נאר ער האט אונז אויך געזאגט שובבים אז מען זאל נישט טאטשן יענעם דעם פיפיק, און בשעת ער האט געזאגט שובבים תורה האט מען ארויסגעשלעפט אין די. טונקל דעם פיפיק פארן צווייטן, און מענדל גרשון איז ארום געגאנגען מיטן פלעשלייט, און שפעטער חזקאל שמש. דאס איז א וועג צו זאגן שלש סעודות תורה? שטעל דיר פאר א איד וואס ער איז געזעסן דארט און ער האט געוויינט אוי איך האט א ידיעה, פלוצים זעהט ער ווי זיין שכן שלעפט ארויס פון א בחור'ל דעם פיפיק און רייבט אים אויס, אדער לעקט אים אויס. איי מין דערס סערטען טינגס וואס כלל ישראל האט נישט מקבל געווען אויף זיך און ווי קענט אימפלעמענטען איז נאכאמאל. דרייוון אן א לייסענס זאל קיינער נישט, און ווען דו ביסט דראנק זאלסטו נישט דרייוון. יעצט, מענטשן פרעגן, אז דו האסט געקויפט א הויז אין ארץ ישראל, פארוואס וואוינסטו נישט דארט? קודם ווייס איך מען לאזט נישט יעצט אריין, ס'איז נישט וויכטיג, אבער כ'וויל ענק זאגן, מדינת ישראל איז א קללה פאר די גאנצע וועלט, איז. וואס זיי האבן געטון יעצט איז, זיי האבן געמאכט א פאספארט, מען מוז האבן אזא ספעשל גרין פאספארט, און נאר אזוי קענסטו אריינגיין אין א סטאר איינקויפן מיט אלעם, זיי ווילן ווייזן יעדער מוז נעמען די וועקסין, קודם מען מאכט עס אסאך געלט פאר זיי, מען האט זיי צוגעזאגט גרויס געלט, און ס'מאכט געלט פאר די קאמפעניס, און דאס איז די צרה. ארץ ישראל איז נישט ס'איז א משוגענע לאנד, ס'איז צוזאמגעלאפן פון אזיאטישע משוגעים, און מען פירט א לאנד אזוי. עניוועי. למעשה איז עס זייער נישט גוט אז מען באזעצט זיך דארטן, מען טוט אן זייער גרויסע צרות לעצטנס פאר די פרומע מיידלעך, מען נעמט זיי אין גיוס, מען ווייזט זיי דארטן שיינע נאקעטע פיקטשערס מיט אלעם און זיי ווערן היי און עקסייטעד און נאכדעם גיי שלאג דיך מיט זיי. עניוועי, אמאל פלעגט מען עס אהיימשיקן אויף די פאסט, מען האט געשיקט און צוריקגעשיקט אז מען איז נאך סקול, היינט איז שוין נישט דא די אלע זאכן. יעצט איך לייג ענק ארויף דא פון איינעם וואס ער הייסט ריינער פולמיך, ער איז א לויער אין אמעריקע, ער האט לייסענס אין קאליפארניע און ער האט אויך לייסענס אין דזשערמעני, און ער גייט ענק זאגן דא אלעס וואס ס'גייט פאר אונטער די קוליסן, איך לייג עס יעצט ארויף. איים ריינער פולמיך, איים עי טרייעל לויער, האוו בין עדמיטעד טו די דזשערמען ענד די קאליפארניע באר פאר טווענטי סיקס יערס, ענד איי העוו מיי פירם ענד איי העוו אווער דיעס יערס מאוסטלי רעפרעזענטעד קאנסומערס ענד סמאל קארפארעישאנס אגעינסט פראדזשולענט לארדזש קארפארעישאנס לייק ווי דאבעל יו ענד דויטשע בענק ענד איי גאט אינטא דיס ביקאז א פרענד אוו מיין עסקד מי טו דו סאמטינג אבאוט דיס ענד מיי ווייף סארט אוו קאנפירמד יעס יו העוו טו דו סאמטינג אבאוט איט ענד דעטס וויי ווי ריטורנד פראם קאליפארניע.

מיענינג איף יו דאונט העוו עני סימפטעמס וואטעווער וויירוס איז דער העזענט דאן עניטינג איזענט דעינזשערעס איז ביענג פראבעבלי קילד ביי יור באדיס אימיון סיסטעם איטס אנלי קאנטעידזשעס איטס אנלי אינפעקשעס אין דעט קאמאן סענס איף איט העז ענטערד די סעלס ענד איז רעפליקעיטינג ביפאר דעט נאטינג טו ווארי אבאוט.
סאו איף יו דאונט העוו סימפטעמס יור נאט אינפעקטעד ענד יור נאט קאנטעידזשעס? אבסאלוטלי. אבסאלוטלי.

אה, נאט דזשאסט לויערס הו אר טרייאינג טו העלפ, מאר ענד מאר לויערס הו אר קאמינג אוט אוו היידינג מאר אר לעס, באט ווי'וו אלסא, די קאראנא קאמיטי דעט איז, ווי'וו אלסא העד דזשאדזשעס קאלינג אס, געטינג אין טאטש וויט אס ענד אסקינג אס האו דעי קען העלפ, דער נאט אינטענדינג טו בענד די לאו אר ברעיק די לאו, באט דעי וואנט טו אפליי די לאו אין ארדער טו סטאפ דיס, סאו דער איז גאוינג טו בי לאטס מאר פוש בעק דען ווי קען סי רייט נאו.

די פרידאם אוו ספיטש, דעי אר די וואנס הו אר דיסיידינג וועדער אר נאט סאמבאדיס אפיניאן קען בי הערד אר נאט, דעט קענאט בי, ווי העוו טו סטאפ דיס ביקאוז דיס איז א סאווערען טעסק, איטס אפ טו די קאורטס אוו לאו טו דיסייד וועדער סאם ספיטש איז דעפעמעישאן אר אר וואטעווער, באט איטס נאט אפ טו פרייוועט קארפארעישאנס טו דיסייד וועדער אר נאט איט איז ען אפיניאן דעט איז בינג דעט איז בינג.

און וואט דו יו טינק דיס איז העדינג טארדס? וואט דו יו טינק איז די גאול? פראם וואט איי האב רעד, ענד עגעין דיס איז נאט אימפארטענט פאר אר לאסוטס, באט פראם וואט איי האב רעד ענד די פיפל הו ווי טאלק טו היער אן דיס קאמיטי, היסטאריענס ענד דזשורנאליסטס, דיס איז די סאו קאלד גרעיט ריסעט דעט סאם ווערי ריטש פלעיערס אוו די קארפארעט ווארלד אינקלודינג ביל געיטס באט אלסא אינקלודינג קלאוס שוואב, הי איז יוזינג היז.

איז אינטעלידזשענט, אינטעלידזשענס איי טינק העז נאטינג טו דו וויט איף יו העוו א לאו דעגרי אר א דעגרי אין מעדיסין, באט דיס גיי איז אינטעלידזשענט ביקאויז הי איז עסקינג קוועסטשענס, הי וואזענט וויערינג א מעסק וויטש וואזט טו מי ען אינוויטעישען טו טאלק טו הים, געט א קאנווערסעישען גאוינג, ענד ווי דראוו, הי דראוו מי העיר ענד טוק אס אבאוט טען מינוטס, באט וויטין דיס טען מינוטס הי ביגען טו עסק מי קוועסטשענס סארט אוו לייק וואט יו אר דואינג רייט נאו,

יו העוו טו אנדער סטריט סמארטס איז פראבעלי גוד יא. יא קאוז אין די סי איטס לייק א האנדרעט פערסענט מעטס און דען ווען יו גאו אינטו די מידוועסט און סאוט א לאט אוו פיפעל אר מאר סקעפטיקעל יו נאו. יא אין קאליפארניע מאסט אוט ווער ווי ליוו אוט דער אין נארטהערן קאליפארניע מאסט פיפעל דאונט רילי קעיר איי מין דעי דא פוט אן דער מעסק איף דעי העוו טו איף דעי גאו טו לייק אין רינאו דעטס די קלאוסעסט סיטי קלאוסעסט לארדזשער סיטי טו אס איף יו גאו טו עי וואלמארט אר עני אוו די הארדוועיר סטארס יא יו פוט אן יור מעסק באט אין דאס סמאלער טאונס פיפל דאנט קעיר ניידער די שאפ אונערס אר די עמפלאיס זיי דאנט קעיר זיי דאנט וועיר מעסקס. און דו טינקס סאם אוו די טשעינדזשעס און דעמאגרעפיקס אוו די סיטיס און די קאנטריסייד דעטס א פארט אוו דיס פלען אר א רעזאלט אוו איט? איי קענט טעל, איי דאנט קנאו. איט קאוד בי איט קאוד בי א פארט אוו דיס פלען נאט א ריזאלט אוו איט נאט יעט. סאטש א ביג שיפט איז דען? יא. יו ריעלי האוו טו טשעינדזש יור האול עוועליועישאן ווער יו וואנט טו ליוו. יא יא דעטס וואן אוו די ריזענס דעט איי דיסיידעד איי וואנטעד טו בי אוועי פראם ביג סיטיס באט דיס איז נאט ניו אייוו אלוועיס בין לייק דיס איי דידענט איי קאוד איי אלוועיס פעלט לייק איים איים בינג קראודעד אין אין ביג סיטיס איי דאנט לייק איט ווען טו מעני פיפל אר אראונד מי ווען איטס טו נויזי איי קענט סטענד דעט איי לאוו טו בי אוט אין די קאנטרי. ווער דערס אנלי הארסעס ענד קאוס ענד א קאפל אוו בערס ענד רעטל סנעיקס ענד מיי דאגס.
דו יו העוו עני אדער קאמענטס יו לייק טו מעיק אר?
נאופ איי טינק איי סעד איט אלל. אקעי גרעיט וועל טענק יו הא? אקעי יור וועלקאם. יעצט פארשטייט שוין פארוואס מען קען נישט גיין אין ארץ ישראל? זיי צווינגען דו מוזט נעמען ווען נישט וועסטו נישט קענען גיין אין א גני ילדים און וועסט נישט קענען גארנישט האסט נישט קיין שום רעכטן פארוואס? ווייל פייזער דער וואס האט אויסגעהארגעט מיליאנער אידן, פייזער איז דאך געווען דעמאלטס א א ריזיגע קאמפעני אין דייטשלאנד, ער האלט אז מדינת ישראל דארף זיין די גיני פיג פאר די גאנצע וועלט, עניוועי יעצט איז דא נאך א זאך, מען האט געכאפט א א משגיח אין א ישיבה וואס אסאך יארן טאטשט ער קינדער, עס קומט אלעס ארויס, רבותי איך האב זיי געזאגט, זיי האבן זיך געוואלט שלאגן מיט מיר, האב איך געזאגט אזוי, ווילאנג זיי די רבנים זענען נישט ריין פון די טאטשן קינדער, וועט אלעס ארויסקומען, און אזוי געשעט טאקע, עס קומט ארויס צוביסלעך אלעס. ס'וועט זיי גארנישט העלפן יעצט. געווענטליך אז א מענטש איז בין המיצר איז ער ענג און דאן ווערט ער ברייט און נעבעך שאט עס אים צום געזונט. מען האט ארויסגעלאזט דעם שלום נאך אזויפיל יארן זיצן אין תפיסה. שלום בן לאה, ער הייסט שלום ווייס, האט ער געכאפט יעצט א סטראוק און מען בעט אז מען זאל מתפלל זיין אויף. כ'האב געוואלט זאגן איך האלט אין איין מעורר זיין, ס'איז דא די וויזשניצער רבי פירט דא א טיש איז דא גרויסע פארענטשעס, איך קום דאך פריער פון זייער דאווענען ווייל איך דאווען דאך דא אין בית יעקב אוהב שלום, די לעצטע פינף וואכן בין איך נישט דא געווען, כ'בין געווען אין פלארידע, נישט כ'האב מיך נישט אפגערוהט, כ'בין נישט געווען ביים ים, כ'האב נישט געטראפן דארטן ראזענבערג די טרונקען, איך האב נישט געטראפן דארטן דעם אנדערן, כ'האב נישט געטראפן די אלע, כ'בין נישט געגאנגען צום ים, כ'גיי נישט צום ים, כ'בין געפארן דארטן וועגן מקווה'ס, און כ'האב געטראפן איין מקווה, וואס מ'האט מיר געזאגט דארפסט זיך נישט זארגן דארפסט עס נישט באקוקן ווייל מ'לאט נישט אריין דא קיין פרויען איך גלייב דאך אבער קיינעם גאר נישט איך קען די אלע בולשיטס פון די רבנים קען איך דאך עניוועי בין איך יא געגאנגען בייטאג איך האב געקוקט וואס דארט גייט פאר אמת מ'לאט טאקע נישט קיין פרויען זיך טובל'ן לנידה אבער לגיורות לגיור לאט מען מ'האט יעצט געכאפט אין ארץ ישראל איז דא א גאנצע מלחמה די ארץ ישראל'דיגע גאווערמענט לאט אריינברענגען גוים מיט גויטעס. מען געבט זיי אלע צעטלעך אז זיי האבן זיך מגייר געווען, דא יעצט א ריזיגע מלחמה גייט פאר מיט די מאדערן ארטאדאקס און מיט לעבאוויטש, לעבאוויטש פירט א מורא'דיגע מלחמה, עניוועי איז וואס וויל איך ארויס ברענגען פון דעם, בין איך געווען יעצט דארטן אין פלארידע האב איך געזען ס'איז דא א מקווה, מען נוצט עס טאקע נישט פאר פרויען, זיי האבן נישט געזאגט קיין ליגנט, מען נוצט עס פאר גרים מיט גיורות, און ס'איז אפילו נישט דא קיין צינור ווי עס איז אריין געקומען מי גשמים, מען האט עס געהאלטן אינמיטן מאכן, ס'איז א פרוי וואס איז דארט וואס נעמט קעיר האט מיר געזאגט. אז מען האט עס געהאלטן אינמיטן מאכן און נאכדעם האט מען עס מבטל געווען ווייל יעדער האט עס שוין נישט געברויכט, דאס איז געווען דער דער באקאנטער רשע דער רשע הידוע וואס האט געלערנט קבלה מיט פרויען איז למעשה צו יענע צרה, און דאס איז וואס ס'גייט דא פאר, מען נעמט אריין מענטשן אין כלל ישראל, איז וויל איך ענק זאגן ווען איך בין דא גיי איך דורך די וויזשניצער בית מדרש פון אינדרויסן זעה איך דארטן שבת און איך זעה אינמיטן די וואך אז די קינדער שלעפן די אייזענס וויי איז ווען אזא אייזן פאלט ארויף אויף א קינד זאגט מען נאך יקום פורקן עפעס זאגט מען כ'ווייס נישט קדיש יקום פורקן איך בעט ענק נעמטס א טשעין אן אייזענע טשעין בארטס עס אריין אין די וואנט און נעמטס עס ארום פון אויבן אז ס'זאל נישט קענען פאלן ווייל וואן דעי איטס גאנא פאל אן סאמבאדי נאר מ'וועט זאגן אוי טאקע רחמנות און נאכדעם וועט מען געבן א ספר תורה לעילוי די נשמות אוי בהמות. ער דארף אליינס ווערן א ספר תורה לעילוי נשמתו. איך בעט ענק פאררעכטס עס ווייל איך. כ'האב שוין געוואלט אנרופן איך בין אוועק געווען יעצט א פיר פינף וואכן כ'האב געוואלט אנרופן די פיקס טעלעוויזשן סטעישאנס איך גיי ענק אויסלייגן נאו דזשאוקס ענימאר. כ'האב געוואלט קודם רעדן פון די גרויסע אבידה וואס כלל ישראל האט פארלוירן הרב הגאון הצדיק רבי יחזקאל רוט קארלסבורגער רב. גערעדט. ער איז געווען אן אייניקל פונעם קארלסבורגער רב פונעם אר י חזקאל, ער הייסט נאך אים. עניוועי, ער איז נעבעך אוועק, ער האט אונז איבערגעלאזט, אונז איבערגעלאזט אזוי ווי נעבעך כצאן בלא רועה. כ'האב געוואלט קודם וויסן, כ'וואלט זייער שטארק געוואלט האבן א ידיעה, כ'ווייס נישט וויאזוי איך קען האבן אזא ידיעה, צי ער האט נישט גענומען קיין נידל פאר קאוויד. ווייל ער איז דאך געווען ביזי, ער פארט אויף ארץ ישראל, און דא און דארט, כ'בין נייגעריג צי ער האט נישט גענומען דעם נידל. ווייל דער נידל איז א מזיק, אמת ס'איז טאקע א הארץ אטאקע, ער האט געהאט זיינע פראבלעמען אבער ס'איז דאך נישט גוט, אסאך וואס האבן גענומען די נידל האבן באצאלט א ביטערע פרייז, נתניהו האט נישט באצאלט א פרייז, פארוואס? ווייל ער האט גענומען מסתמא אזא נידל וואס ס'האט געהאט אין זיך אביסל וואסער, גארנישט.

ער איז אבער געווען זייער מקושר צו ר' שמעון בן יוחאי, און איך פלעג אים אלס זאגן דאס, כל זמן דו ביסט א רב איז נישט דא קיין ר' שמעון, ס'איז נישט דא קיין בן און, ס'איז נישט דא קיין יוחאי, דו ביסט משועבד צו זיין ביי דיין קהילה. ס'איז געווען דא א איד אין בארא פארק, ער האט געהייסן דעברעצינער רב, ער פלעגט קיינמאל נישט פארן אויף וועקעישאן, ווייל ער האט גע'טענה'ט אז ער איז בארא פארקער רב, ער האט די מערסטע שאלות, און אז ער וועט אוועקפארן וועמען וועט מען פרעגן, די געמיינדע גייט נישט נאכלויפן פרעגן שאלות. כ'האב די זעלבע מלחמה געהאט מיטן סאטמער דיין פס ר' חיים מנשה, ס'איז געשטאנען א צעטל ביי זיין טיר אז זיבן אזייגער איז ער אפן פאר שאלות, אפילו ס'איז דא איינער אינעווענדיג מעג מען אריין קלאפן אויב מ'האט א שאלת נשים, פארוואס? ווייל ער איז געזעסן און געקולעצט און געליצעוועט מיט די סאטמערע חברה, מיט דעם ש"ז און סענדער כ'ווייס וויאזוי ער האט געהייסן מיט די אנדערע לייצים, בקיצור ער איז געזעסן און האט זיך געקולעצט. האב איך אים געטענה'ט אז ס'קומט א אינגערמאן דארף פרעגן א שאלה, למשל איך פלעג פארן מיטן ערשטן באס דאס איז געווען פֿינף און צוואַנציק נאך זיבן פלעג איך פארן אויף מאנהעטן ווייל איך האב געמוזט זיין ביים שיעור איך פלעג זאגן א שיעור אַכט אזייגער זאג איך וואס זאל טון אזא אינגערמאן בקיצור האט מען געשטעלט א צעטל אפילו ס'איז דא דארטן מענטשן אינעווענדיג מען מעג אריינקלאפן און אריינוואקן. איז געווען א אינגערמאן, האט ער אריינגעקלאפט אין די טיר, און געליינט דעם צעטל און האט אריינגעוואקט. איז געגאנגען צו ר' חיים מנשה פרידמאן, ער האט אים אזא פסק געגעבן, וואס האסטו א רעכט צו עפענען די טיר, דו זעסט נישט איך זיץ דא מיט מענטשן? דער אינגערמאן איז אזוי פארשעמט געבליבן, אז ער האט זיך אפילו נישט געהאט די גאטס און די קאריזש צו ענטפערן, אנטשולדיגט, איז דען נישט דא א צעטל אז מען מעג אריינגיין? ווייסט וואס ער האט געטון? ער האט געזאגט. איך ברויך נישט מער קיין שאלות, און ער האט זעקס יאר נישט געפרעגט קיין שאלות, ער האט נישט געהאט קיין שאלות, זיין ווייב פרעגט אים יעדן שאלות, ער האט אריינגעקאלט צו יא גוט יא גוט נישט גוט וויאזוי ער האט געוואלט, קומט ער מיך פרעגן נאך זעקס יאר, סקומט יעצט פאר ראש השנה, נישט יעצט, עס גייט שוין צוריק דרייסיג יאר, וויל איך וויסן קודם וויאזוי גיי איך צוריק אויף די ליניע, איך האב דאך נישט געהאלטן קיין וסתות גארנישט, און נאכדעם וואס טוט מען מיט די אלע בועלי נידות וואס איז געווען, האב איך אים געזאגט אזוי, בועלי נידות אויף דעם בין איך נישט קיין רב. איך ווייס נישט. איך וויל דיך צוריק שטעלן אויפן פלאץ, דאס אלעס. דאס איבעריגע קענסטו דיך אויסטענה'ן אויף יענע וועלט מיט פרידמאן. און מען האט באצאלט פאר א דיין, מען האט אים געקויפט א הויז פאר זעקס הונדערט טויזענט דאלער אויף ראס סטריט דעמאלטס, און מען האט אים באצאלט מיט מיטב כרמו פון דעם בעסטן פון אלעם, און מען האט אים געגעבן פריווילידזשעס מיט אלעם, און ער האט נישט געכאפט אז דאס איז נישט א מתנה וואס מען געבט דיר אז דו זאלסט קענען לעבן א חזר'ישן טאג, דאס איז, וויאזוי זאגט דארט די גמרא, שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. אונז געבן מיר דיר אז דו זאלסט קענען גוט ארבעטן טווענטי פאר סעווען צו זיין ביזי. איינמאל איז געווען א פרשה וואס איך האב מיטגעהאלטן אין די פרשה, א אינגערמאן האט געהאט א שאלה אויף דם בתולים, ער איז יא אריין נישט אריין האט נישט געוואוסט פונקטליך, בקיצור ער האט געהאט א שאלה אויף דם בתולים, איז ער געגאנגען ער האט אפגעקאלט דעם דיין, עס איז געווען דרײַ פארטאגס צו ווען ער האט אים אפגעקאלט, ער האט אים געזאגט איך ווייס נישט איך האלט דערמיטן אריינגיין עס האט זיך ארויסגעגליטשט איך מעג צוריקגיין איך טאר נישט. צוריקגיין, האט אים דער דיין געגעבן א פסק כדרכו בקודש, א נערוועזער משוגענער דרערדליגער געווען, בקיצור בין איך געגאנגען, איך פלעג דאך טרייען צו העלפן די חברה, בין איך געגאנגען צום דיין, איך האב געזאגט דו האסט געטון א א געפערליכע עוולה, הייבט ער אן דו ווייסט נישט, מען קאלט מיך צוויי דריי פארטאגס מיט שאלות אין דם בתולים און איך דארף אויפשטיין זאגן א שיעור, זאג איך די אלע זאכן אינטערעסירט מיך נישט, דו קענסט נישט, נעם אריין נאך איינעם, און דאס האט ער נישט געוואלט, ווייל ער געוואלט ער זאל בלייבן דער איינציגער סאקמערע קאקמערע דיין. האט נישט געוואלט מען זאל ארייננעמען נאך איינעם, כ'האב געזאגט נעם דיינע קינדער, א דרערדליגער געווען, אין כולל איז געווען די כלים מקווה, עס הייסט די מקווה האט זיך גענוצט פאר מענער אבער מען האט עס גענוצט פאר כלים, איז געווען געהעריג פסול לכל הדעות, און איך לויף אים זאגן, כ'האב איך האב אים נישט געוואלט זאגן אז ס'איז פסול אויב נישט קומט ער ווען נישט, כ'האב געזאגט די כולל ווארט, אונז האמיר אפאר שווערע שאלות אין הלכות מקוואות, קומט אריבער, כ'העל ענדיגן דאווענען וועל איך אריבערקומען, איז אריבערגעקומען, כ'האב אים געוויזן אלע פראבלעמען וואס ס'האט געהאט. כ'דענק נאך ווי היינט, ס'איז געווען די המשכה, די אייזן איז געווען אונטן פון די עוקה, נישט אויבן. זאג איך אים, איר ווייסט אז אויב די המשכה איז דא דער אייזן דא אונטן איז די גאנצע המשכה נישט כשר? זאג איך אים, דער חתם סופר זאגט קלאר אזוי, ער האט נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך, מ'האט גענומען א פאליטיקל אישו, איינער וואס העט שטיצן די רעבעצן, און ער העט שטיצן די אלע שקצים, און פארטיג, מען כאפט א גוטן דיין, זעסט דער דיין לעבט שוין נישט אפאר חדשים, מ'האט ריפלעיסד דעם דיין, ס'פעלט אפילו נישט אויס. איז געוען איבריג, ער איז געווען געמאכט אז די רעבעצן זאל קענען האבן איר וועג מען זאל איר נישט ארויס פירן, אזוי ווי רבי אהרן האט געזאגט ביז לאנג כ'וועל זי נישט זעהן אויף אושען פארקוועי אויף א יו-גייד וועל איך נישט האבן קיין הנאה, אז די גאנצע קהילה האט זיך ארום געדרייט ארום די רעבעצן און אנדערע שטותים, סאו וואס האב איך דא געטוהן די אלע יארן? און נאכדעם דעם פלייש, האסט געהערט א דיין זאל האבן א חוצפה ארויס צו שטעלן א צעטל מיט זיין נאמען איך גיי נאר ממליחה ואילך, די ווייסט וואס א חוצפה דאס איז? א גרעסערע חוצפה פון דעם איז נישט דא, מען צאלט אים גרויס געלט, מען עסט אויף זיין הכשר, און נאכדעם געבט ער א שטעל ארויס א צעטל אויפן רעדזשיסטער איך גיי נאר ממליחה ואילך, און דאס האט מען נאך צוויי שעה אראפגעריסן, דאס אלעס איז אויסגעהאלטן, און אונז האלט מען טאקע אז דאס האט דער אייבערשטער געמיינט, און דאס האט ער פארלאנגט פון אונז, יעצט לאמיר גיין ווייטער, מיעל מארט האט פארלוירן זיין בעל מכשיר, ווייל דער סיגוטער, ער האט דאך געהאלטן מיעל מארט אלע יארן, ער איז דאך געווען. ווי מען זאגט דער רב המכשיר, אזוי ווי גאר דער סאטמארער רבי האט ער זיך געהאט א וועג ארויסצודרייען ברויך עס נישט מער, שטעל דיר פאר. און מען געגאנגען און מען האט געזאגט רבי חזקל ראטה דו ביסט א איד וואס דו קענסט פיין לערנען, דו זיצט און דו לערנסט, האסט א גוטן נאמען, געב אויף די תורה, זאג דעם אייבערשטן לעדער פאר יו, און די בהמות וועט אריינברענגען גרויס געלט. כ'ווייס נישט וויפיל ער האט פארשטאנען צו די שחיטה וויפיל נישט. ר' אלישיב האט אמאל ארויסגעגעבן א בריוו אז די אלע פוסקים און די אלע מורה הוראות וואס ער האט אויסגעלערנט הלכות מראות טארן נישט פסק'ענען, עס מוזן זיך גיין איבערלערנען. האט מען געזאגט ס'איז א פאליטיקל אישו, און חזקל אליינס האט געטענה'ט אז ער האט אזוי מקובל פון אלטע מורה הוראות אין ירושלים. ס'איז שקר, ס'איז נישט דא אזא מורה הוראה וואס ער קען פסק'ענען אנדערש ווי דער שולחן ערוך. ס'איז דא יא. ס'דא ווען מ'איז תולה ווען מ'טרעפט א כתם אבער נישט ווען מ'מאכט א בדיקה, מאכט א בדיקה איז נישט דא גארנישט קיין וועג ארויס, דער האט מקובל פון אלטע מורה הוראות אין ירושלים, געוואלט וויסן ווער דאס איז געווען, ס'איז געווען א מורה הוראה אין ירושלים וואס ער איז געווען א מנאף, עטס וויסט זיך ג אין אלע מקוואות האט ער זיך אויסגעריבן אין קינדער און מ'האט שוין נישט געקענט אויסהאלטן, געהאלטן פון אים, איז געווען אן אסיפה ביי ר' פנחס עפשטיין, האט זיך אנגערופן דער תולדות אהרן רבי איכ'ל אים ארויסטראגן, און ער האט אים געלאזט רופן, מען האט זייער א שווערע שאלה, געזעסן אלע רבנים מיט די דיינים, און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן דו טאטשסט קינדער אין מקווה, און אונז וועלן דיך ארויספירן, און דו ביסט אויס דיין ביי די עדה, איך האב זיין נאמען, ער האט אפילו געמאכט א ספר, איך וויל עס נאר נישט יעצט זאגן ווייל ס'איז יעצט שוין נישט נוגע, ער איז שוין לאנג א שוכן עפר ער שטופט שוין דעיזיס. די אלע דרעק און אלע גארבידזש האט געמעגט פארקומען? נאך נישט צום גלייבן וואס איז פארגעקומען. ס'איז געווען אן ערנסטער מורה הוראה, א ערנסטער מורה הוראה, האט ארויסגעגעבן א ספר, און ער האט געהאט א קראנקהייט, ווען א פרוי איז אים געקומען פרעגן א שאלה האט ער אנגעכאפט די בריסטן, די זעלבע ווי גיחזי, האב איך דעמאלטס געבעטן, ווארפטס אים ארויס, האבן זיי געזאגט מ'קען נישט, ס'פאסט נישט, האט מען אים בדרך כבוד, איז געווען א איד א גרויסער גביר, געגעבן גרויס געלט, און מ'האט אים געשיקט אויף ארץ ישראל, האב איך געשריבן פאר דעם גביר, די רשע די, אונז ווייסט מיר ווער ער איז, וואס ווילסטו יעצט טון, די ווילסט מכשיל זיין ארץ ישראל'דיגע פרויען אויכעט? גערעכט. דו טארסט עס נישט טון, אבער כ'האב געזאגט זאלסט געדענקען איין זאך, ווען איינער טוט זנות, זאגט ער פון שלמה המלך, כל הבא על אישה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, זאג איך נישט נאר דער מענטש וואס ער האט געטון די זנות, נאר די וואס זיי העלפן אים צו זוכן אויך א כיכר לחם, דער איד איז געווארן א יורד, ער איז געווען ווערט הונדערטער מיליאנער דאלער, און ער איז געווארן א יורד, ער האט היינט נישט דורך צו לעבן דעם טאג, מען שטעלט אים צאם געלט. ס'איז נישט קיין חכמה דאס, י. דו ווילסט טאקע פראטעקטן דעם מענטש, דער מענטש איז א יחיד אבער האט מען דאך מכשיל געווען אסאך פרויען, און ווי מעג דאס זיין אז זי גייט פרעגן א שאלה אויף הלכות נידה זאל מען איר טאטשן בהוד יופיה, ארייט איך פארשטיי דו טרעפסט ערגעץ אין א פארק אין זומער אין די קאנטרי, טוסטו וואס דו טוסט. אבער נישט ווען יענער גייט פרעגן א שאלה אויף הלכות נידה, יענע פרוי וויל דאך זיין ערליך, און דאס אלעס האט מען געמעגט, ס'איז נאר איין פראבלעם, ניין צוויי, איינס איז די ציונים ימח שמם, און נאכדעם נחום ראזענבערג'ס האטליין, די צוויי פראבלעמען האבן געהארגעט דאס אידישקייט, דער שייגעץ יצחק לבנה שטערן, איך הער האט שוין נאך א נאמען אויכעט, ער הייסט יצחק בנימין שטערן צי וויאזוי איך ווייס נישט, דער שייגעץ טמא מטמא, ער דרייט אן אלע שייגעץ שטיק אין סאטמאר, ער איז אליינס א שייגעץ, ער רעדט מיט בחורים וואס מען טאר נישט, כ'האב א טעיפ דערפון, ער פרעגט א בחור ווען די ווייסע זאך צווישן די פיס רינט דיר ארויס וויאזוי פילסטו עטס ווייסט וואס דאס הייסט? פאר דעם וואלט מען אים געדארפט איינזעצן אין דזשעיל, נאר וואס איז דאך סאטמאר. משה טעראריסט פרידמאן האט געהאט א משוגענעם ברודער, ס'געהאט דארט צו טון מיט א גט. און זיין פאטער דער שטערן איז געווען א דיין איז ער געווען האט ער ערלעדיגט א גט. האט דער סיגוטער געזען אה דו טויגסט יא נו קום צו מיר אזוי משה טעראריסט געווארן א מענטש און ווען נישט וואלט ער געווען א בהמה פון די גאס געט ער ארויס א צייטונג און ער טוט און ער מאכט ס'טוט זיך א גאנצע זאך. דאס אלעס וועגן דאס וויל דער אייבישטער? אויף דעם האלט ער אונז אויף פון ביאת המשיח ווייל ס'פעלט נאך אויס די פאר שקצים? אז ווילסט נישט פאלגן פאלגט'ס נישט. אהרן האט געמאכט יעצט א מורא'דיגן מאוו, ער האט געמאכט הכנסת ספר תורה פון אים פאר זיין ווייב, זייער א פיינער מאוו, מורא'דיג. די אידן דא וועלן זאגן אז ער האט געהאט געגעסן אויף. ווערעמיגע פלוים מיט זיין דעם מיט דעם מיזעלס און די מייזעלס און ער האט פארלוירן, דער עולם לאכט פון אים, איינער האט מיר געזאגט די וואך דו ווייסט וואס דו האסט אויפגעטון? ער רופט, דו ווייסט נישט דאס אויף דו האסט אויפגעטון אז מען לאכט פון אלע רבנים, אלע זייערע שייגעץ שטיק ווייסט מען ווייל יעדער האט דעם אינטערנעט און מען לאכט, זיי האבן געוואלט ארויסגעבן א גאנצן איסור וועגן אינטערנעט, זיי האבן צוזאמגערופן שוין צוויי מאל די רבנים, די דריטע מאל איז קיינער שוין נישט געקומען, יעדער האט געזאגט לאז מיך אפ, יעדער האט עס. און יעדער נוצט עס, און ס'איז נישט דא א הויז וואס מ'קאלט עס נישט אפ, טא וואס ווילסטו יעצט אויפטון? וועם ווילסטו אונטערברענגען? נחום ראזענבערג? נחום ראזענבערג איז שוין טויזענט פיס ווייטער פון ענק, ער לאכט שוין פון ענק, ער קוקט צוריק און ער לאכט פון ענקער אלע משוגעת'ן, און דאס האט אראפגעברענגט אלעס, אלע ענקערע שייגעצשטיק, למשל נישט צו טראגן דעם קערידזש, און מיט עס איז נישט דא קיין עירוב, וואס ווייס איך, גיי דא אין די גאס, פי קיין עין הרע, איך קען שוין נישט ציילן אזויפיל קערידזשעס, ווער זענען זיי געווען זאלן אונז איינטיילן וואס צו טון, איך זאל נאך איינטיילן די דיינים זאלן נאך מיטארבעטן, שטעל דיר פאר א פערד איז ר' חיים מנשה פרידמאן, איך זאג נאכאמאל ער איז א פערד, ער האט ארויסגעגעבן א בריוו, הער וואס ער האט ארויסגעגעבן א בריוו, אז די אהרן איז דאך זיכער געווען אז די סיגעטער האט אים געוואלט נעמען, נו מ'האט דאך זלמן לייב אריינגעשטופט, שרייבט ער אז זיי זענען גאר די קהילה נפרדת, זיי זענען גאר די שקצים, אזוי האט ער ארויסגעגעבן א בריוו, פארוואס? ווייל משה טעראריסט איז גוט געשטאנען מען זאל עס אזוי ארויסגעבן, יעצט עטס פארלירט ענקערע ליינערס, דער איד פאלט פון מיט ליינען פון טאג צו טאג פון טאג צו טאג, עס האט נישט קיין ליינערס, יעדער ווייסט ווילסט טרעפן פעיק נוז קענסט עס דארט טרעפן, און לאזט שוין אפ דעם עולם, דער עולם איז נישט אינטערעסירט אין ענקער גארבידזש, יעדער האט היינט דעם אינטערנעט, עס קאסט נישט קיין געלט. עפעס קאסט עס יא, כ'ווייס וויפיל עס קאסט צו האלטן אן אינטערנעט, פעניס, און האסט די נייעס פון די גאנצע וועלט מיט פיקטשערס מיט אלעם, שוין די העכסטע צייט אז סאקמער קאקמער זאלן צושפארן זייערע גאנצע שיטה קדושה מיט די צייטונגען מיט די אלע שייגעץ שטיק, איך געדענק פאר אפאר יאר צוריק, צוויי יאר צוריק האב איך גערעדט וועגן מעביר סדרה זיין. כ'האב באקומען טעלעפאן קאלס פון מנהלים, זיי האבן נישט געוויסט אז מען דארף יעדע וואך מעביר סדרה זיין, זיי האבן נישט געוויסט, זיי האבן געוויסט מען דארף דורכגיין דעם בלאט און דעם איד, און דעם צייטונג און נאך אפאר ניוזפעיפערס, אבער ווער רעדט פון מעביר סדרה זיין? דאס אלעס מעג מען? נאר וואס טאר מען נישט? היברו רעדן טאר מען נישט? סאו מען טאר נישט אויסהערן נחום ראזענבערג? נחום ראזענבערג מאכט צו הארן אידן חברה, וואס? ס'האט מיר די וואך געזאגט איינער, כ'האב געגעסן מיט אים פרישטאג אין א רעסטאראנט, זאגט ער, זאלסט וויסן, איך בין געווען א בחור, א שיינער בחור, א לעבעדיגער בחור, מ'האט מיך געשטופט אין די מחילה, אין אלע מקוואות וואו איך בין נאר געגאנגען, אין קעמפ, איבעראל, וואו ביסטו געווען אז דו זאלסט אונז ערקלערן מיט צוואנציג יאר צוריק, צו מיט פופצן יאר צוריק? מ'האט נישט געטארט רעדן פון דעם. איך בין דער חזיר, יצחק לבנה שטערן, א שמוציגער יונג, זיין זון האט געטאטשט די פרויען אין די מחילה אויפן וועג אראפ מיטן עלעוועיטער, ס'איז דא ווידיאוס דערפון, א משוגענער הונט מען האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, קיינער האט אים נישט געברויכט, האבן מיר אונז געמוזט אויפפיקן ווייל משה טעראריסט פרידמאן האט געהאט א משוגענעם ברודער און דער טאטע זייערע געווען עפעס א שטיקל דיין, יעצט האט ער פארשאפט א היתר מאה רבנים צו א גט, וואס איז א חילוק די אלע שטותים, ווי קומט ער אריין אין חינוך? פאריגע וואך האט ער גענומען א פאסיק ער האט אנגעהאקט די קינדער, איך האב זיי געזאגט ברענגטס מיר א ווידיאו פון דעם פליט ער, יעצט האמיר נישט קיין מורא, עטס האטס געהאט אפאר טערמינאלעדזשיס ציונות, מסירה, און נאך אפאר משוגענע זאכן, דער עולם לאכט פון ענק, עטס זענט איין שטיק געלעכטער, אין ארץ ישראל נעמט סאטמאר געלט פון די רעגירונג, איך האב אליין געזען, די רעגירונג האט ארויס געגעבן בריוון ווער ס'נעמט אלס געלט, שטותים, און דער מוסד נעמט בשותפות מיט יענעם ווייל ער טאר נישט נעמען. דעס איז אזא געפאפע די שיטה אז דער נאמען שיט פיט דערפאר זייער גוט. ס'איז איין שפיס אויף שיט, דעטס אלל איט איז. שוין די העכסטע צייט אז עטס זאלטס אראפלייגן ענקערע צייטונג דעם איד מיטן בלאט מיט די אלע משוגענע צייטונגען, און ס'איז שוין די העכסטע צייט אז עטס זאלטס אנהייבן צו לעבן אין ריאליטי, וואס פעלט אויס פאר כלל ישראל און וואס פעלט נישט אויס. און דער רבי זכרונו לברכה די עבודה זרה לאטשט שוין ארויס, ווייל מיט די עבודה זרה האט מען אסאך שקר געזאגט, מען האט געזאגט אז שלמה המלך איז חלילה א טיפש, און הלכות עירבין טאר מען נישט לערנען, דאס האט עטס געזאגט, פארוואס? ווייל עטס האטס א מעשה דער רבי זכרונו מיט לברכה, ס'איז אמת, די מעשה גייט אזוי, מען האט געמאכט אן עירוב אין ווילימסבורג וועגן פסח, און דער רבי האט עס געוויסט און ער האט עס געלאזט. נאכדעם איז אבער געשען נאך א זאך, אז די רבי האט אנגעזאגט פאר חזקאל שמש אז מען מאכט אן עירוב וויל איך מוצאי יום טוב זאל מען עס אראפנעמען, די רבי האט נישט געזאגט מען זאל נישט טראגן דערין דאס עסן אין די סוכה, ער האט געזאגט מוצאי יום טוב וויל איך אז מען זאל עס אראפנעמען עס זאל נישט בלייבן, שוין, האט ער יא געוואלט האט ער נישט געוואלט, וועמען אינטערעסירט עס היינט וואס ער האט געוואלט. ער האט געוואלט אז משה עפשטיין זאל אין אלע סאטמארע מקווה'ס אויסטרענען קינדער? צו ער האט געוואלט אז דער ברוך מרדכי לעבאוויטש זאל אין גאנץ בארא פארק אויסטרענען קינדער? ס'האט דאך קיינעם נישט אינטערעסירט דאס אויך נישט, סאו אינטערעסירט נישט האט יא געהאלטן פון דעם עירוב צו האט נישט געהאלטן, דאס מוזט עטס אנהייבן צו געדענקען, אונז האמער אסאך אסאך אסאך ווייטאגן וואס אונז זעמער דורך געגאנגען, האט ער יא געוואלט האט ער נישט געוואלט, ס'איז געווען אן עלטער איד, ער געקומען מעבר לים. און ער האט נישט געהאט פונקטליך ארויס דאס לעבן פון א יונגע יונגערמאן, ער האט עס נישט ארויס געהאט, דער אינגערמאן דארף דאך האבן א ווייב, ער דארף קענען גיין שפאצירן אין די גאס מיט איר, און ס'מוז זיין ליבשאפט צווישן זיי, און דער איז נאו רול עגענסט איט. האט א פראבלעם דער עירוב, דער עירוב איז נישט גוט, טראג נישט, קענסט דאך נישט יעדן אפהאלטן, סאו דאס איז וואס דא איז געשען, מען האט אריינגענומען דעם רעבן אין אלע ענקערע שייגעץ שטיק. און מען האט יארן לאנג אנגערופן אן אסיפה יעדעס מאל שבת נאך פסח צו שבת פאר פסח, עטס זענטס משוגע? עטס זענטס צודרייט? רופטס פאר סוכות! ווייזטס אז דער רבי האט נישט געוואוסט וואס ער טוט ווייל ער האט געלאזט אז מען זאל טראגן מיטן עירוב, בהמות וואס איר זענט! און אזוי האט מען אריינגעדרייט אלעס. יעצט לאמיר צוקומען צו קאמאן קאור. דער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט איך נעם נישט קיין געלט, געזאגט פאר ר' משה מנחם'ן זעסט איך קען לעבן אן זייער געלט אויך איך נעם נישט קיין געלט, אזוי האט ער געזאגט, איך זאל זאגן ער האט נישט געוויסט וואס טוט זיך מיט זיך, איך האלט ער האט טאקע נישט געוויסט, איך האלט מען האט אים פארלייקענט, ער האט געהאט אזאלכע שקצים ארום און ארום אז מען האט אים פארלייקענט, מיר האט אליינס פארציילט דער מנהל אין סאטמארע מיידל סקול, ער האט געהייסן ר' בנימין הערש בערקאוויטש, האט ער מיר פארציילט אז ער האט אמאל געטראפן אין א צייטונג, מען האט עס אים געברענגט, און ס'איז געשטאנען אז סאטמאר האט גענומען פינף באסעס פון די יונייטעד דזשואיש אפיעל, דאס איז די ציונים, איז ער אריין צום רעבן, און דער רבי האט געלאזט רופן דעם רבי ליפא פרידמאן, און רבי ליפא האט געזאגט רבי ס'איז געווען א טעות, אונז האמער נישט געוואוסט, אונז געבן מיר עס צוריק מארגן, וועג ארויס זאגט ער פאר בנימין הערש'ן טאמער וועסט נאכאמאל אריינגיין צום רעבן, עסטו בלייבן אויס מנהל, דאס איז געווען די גאנצע זאך. פארקערט ס'איז געווען סטראשען כומעיני, בקיצור סאטמארע רבי כומעיני די זעלבע רעזשים געהאט, און נאכדעם ווען ער זיצט כאטש שטיל און ער זאגט נישט קיין שלשידעס תורה האט ער נאך אנגעהויבן אה די ציונים האבן אונטערגעברענגט משיח'ן און נישט זיי וואלט משיח שוין געקומען. ער האט אונטערגעברענגט זיין שיך נישט משיח'ן, שטותים מיט הבלים, אין יעדע חדר האט מען מאנס געווען קינדער און אין יעדע מקווה האט מען מאנס געווען קינדער און ביי יעדע ביי יעדן איד אין שטוב האט מען מאנס געווען קינדער אלמאסט ביי יעדן. קאם אן, דאס האט געהארגעט משיח'ן! מען האט אין זיין שלשידעס בית מדרש אויסגעלאשענע לייטס, האט מען ארויסגעשלעפט קינדער'ס פיפיקלעך און געשפילט זיך מיט זיי, מען האט זיי ארויפגעזעצט אויף די שויס, געווען דארטן דער שמש, דער פעלדמאן, און שפעטער איז געווען כ א ר' חזקל, חזקל ווערצבערגער, זענען ארומגעלאפן מיט א פלעשלייט, מ'לויפט נישט מיט קיין פלעשלייט, צינדן אן די לייטס פאר קרייען אוט לאוד. ס'קען זיין אז די מלאכים וואס האבן דעם רבי'ן מודיע געווען די סתרי תורה די קומען נישט נאר ווען ס'איז טונקל, אדער בעסער געזאגט נאר ווען ס'איז דא זנות, עניוועי לאמיר זיך שוין אנהייבן אויסצוסטרעטען און מאכן א נארמאלע קאמיוניטי און אינזין האבן דעם אייבערשטן מיט זיין תורה נישט די אלע שטותים, יעצט איז געווען א איד וואס ער האט געהאט פרנסה, ער איז פון זייער א רייכע משפחה, ר' חזקל רוט, די רוטס זענען זייער גרויסע עשירים, מען האט אים געבויעט, אין מירון האט מען אים געבויעט, און ער איז געפארן און ער איז געקומען און ס'האט זיך געטון א מחיה, ביז איין טאג האט מען געזאגט נא, מען דארף האבן איינעם פאר די פלייש, סאטמארער רבי, דער דער סיגוטער איז געווארן סאטמארער רבי, האט נישט געפאסט אז ער געט א הכשר אויפן מיעל מארט, האט מען אריין געגעבן ר' חזקל רוט, א פאוערפול מען. ווייל יעדער האט דאך געשריגן ס'איז נבילה טרייפה, וועלכער איד האט זיך געטרויט אמאל צו עסן מיעל מארט? קיינער נישט! מ'האט געגעסן סאטמארע שחיטה אבער מ'האט נישט געכאפט אז דאס איז די זעלבע זאך. נאך היינט איז דא אין די פעקעדזשינג האוז, פאקט אהרן תשעה באב, אהרן טייטלבוים, מיט מיעל מארט אינאיינעם. ס'איז אלץ א דזשאוק דאס גאנצע אידישקייט. נאר וואס, טאמער זעען זיי זיי פארלירן די קאנטראל, הייבן זיי אן יענעם צו רוידעפן. פארוואס האבן זיי מיך גערוידעפט? זיי האבן געזען זיי פארלירן דעם קאנטראל ווייל כ'האב גערעדט. בטוב טעם ודעת, איך האב נישט גערעדט קיין שגעונות, איך האב מסביר געווען אלעס אויפן טיש וואסארא פעיקערס און בלאפערס זיי זענען, אז ברוך מרדכי קען ארום לויפן יעדע מקווה און טוהן משכב זכר, נאר אויף מיין האטליין איז מען ברוגז געווען ווייל איך קלער אויף די קינדער, ס'הייסט ברוך מרדכי מיטן שלעפן דעם קינד אין דעם פיפיק און אריין שטופן זיין גרויסן ערווה אין דעם קינד'ס מחילה, דאס האט אים נישט אויפגעקלערט. איך האב זיי געוויזן אז ס'איז איין שטיק בלאף געמאכט אז ווען מען זאגט אונז זאל מען בלייבן באלעבאס, און וועגן דעם האבן זיי א פראבלעם מיט די אינטערנעטס אויכעט, און מיט די וואטסעפס, זיי זעען אז זיי האבן פארלוירן די הנהגה, דער עולם לאכט, די רבנים אליינס זענען שוין נישט געגאנגען, ס'איז געדארפט זיין יעצט א דריטע אסיפה, מ'האט געדארפט ארויסקומען בחרב ובחנית קעגן מיר און קעגן די אלע, איך האב זיי געזאגט קעגן מיר קענט עטץ ארויסקומען, נאר טוטס מיר איין טובה, דאס בעט איך ענק. פאר עטס געבטס עס ארויס קומטס צו מיר ווייל איך וויל עס אויך אונטערשרייבן, איר זענט זיך אזאלעכע בלאפערס, איך וועל עס ענק אויך אונטערשרייבן, און כ'האב געזען ס'איז איין לצנות, זיי ווילן זיך משתלט זיין אויפן ציבור, זיי דיך נישט משתלט אויפן ציבור, טוה וואס דער ציבור ברויך און טאמער נישט גיי אין דר'ערד, משה דוד נידריקמאן האט א גאנצע אריכות וועגן קאומאו ווי פיל סאו סעיף, יא זאג משה דוד האט דיך נישט געבעטן אביסל משכב זכור קאומאו ווייל איך הער אז פיר צו פינף מיידלעך וואס האבן געארבעט פאר אים האט ער געוואלט מיט זיי מאכן זנות, קען זיין האט מיט דיר אויך שוין געבעטן. צו מאכן זנות, ס'קען זיין וועגן דעם האסט אים אזוי ליב, יעצט ס'גייט קומען א פארטיילעכטס פון פסח פעקלעך, גייט קומען א גרויס פארטיילעכטס, איך וואוין שוין דא פערציג יאר אין די שטאט מ'האט מיר קיינמאל נישט געשיקט א פעקל א א צעטל אז איך קען גיין נעמען פעקלעך, אכצן יאר בין איך געווען א מעמבער אין סאטמאר איך האב באצאלט יעדעס יאר מעמבערשיפ, נאר דער שייגעץ טמא חזקל טייטל חזקל ראזענבערג דער שמש איך האב מיך צוקריגט מיט אים זענען זיי געגאנגען און זיי האבן מיך ארויסגעווארפן. ער איז געווען א נואף א חזיר, ער פלעגט זיך אנטרינקען, ער האט אראפגערופן בחורים אונטן זאלן אים העלפן מיט די האנטוכער, און ער האט זיי אויסגעטרענט אריין אין די מחילה. איך האב אים אפאר מאל געכאפט בשעת מעשה, ווייל איך האב מיך דארט געדרייט, איך האב נישט געוואלט ס'זאל פארקומען, און ס'איז דא איינער וואס ער האט אים אזוי מין ביטער מסדר געווען, אז ער האט חתונה געהאט מיט א גוי'טע און ער האט א שרצ'ל אויכעט. דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען. אבער די שיטה קדושה מיטן יואל משה מיט ענקער גאנצער בול שיט, יו קען פלאש איט דאון די טוילעט. חזקי טייטלבוים היינט בין איך געגאנגען אין די גאס און ער איז מיר פונקט קעגן געקומען, ער האט זיך אויסגעדרייט און געוואקט דעם אנדערן וועג, וואס האסטו מורא? וואס דו האסט געטון מיט דיין שוועגערין דאס איז פינישט, די רבנים האבן זי מתיר געווען זי זאל וואוינען ווייטער מיט איר מאן דאס איז אויך פינישט, סאו וואס האסטו יעצט מיט מיר? דריי דיך נישט אויס, דאונט ראן אוועי פראם מי, און כ'האב אויך געטראפן דעם דעם דוד ראזענבערג האט א שוואגער. ער האט א שוואגער וואלנער, ער האט נישט קיין קינדער, נישט ווייל ער קען נישט האבן קיין קינדער, ווייל ער פלעגט עס אריינשטופן אין די יונגלעכ'ס מחילות, נאר מען וואוינט מיט א יונגל קען מען נישט שוואנגער ווערן, א חזיר פון די ערשטע קלאס, די קינדער פלעגן וויינען צו מיר, איך בין אריין דעמאלט צו דוד און איף יו דאונט טראו הים אוט, אייל טראו יו אוט. שפעטער האט דוד געפירט א מלחמה מיט מיר, ער האט געזאגט פאר דעם וואלנער ער זאל נעמען א ליסטע פון אלע נחום ראזענבערג'ס מקווה'ס וואו ער האט אלץ געבויט, ער וויל זיי גיין בודק זיין צו זיי זענען כשר. זאג איך אים איך בין דיר מסכים צו געבן א ליסטע אבער מיט איין תנאי איך וויל א ליסטע אלע קינדער וואס דו האסט בועל געווען אין די קעמפ ביינאכט האסט ארויס גערופן האסט זיי דערשראקן דו גייסט זיי שלאגן און האסט אריין געשטופט דיין ווירשטל אין זייער מחילה געב מיר די ליסטע געב איך דיר א ליסטע פון אלע מיינע מקווה'ס דעמאלטס איז ער אנטלאפן פון מיר היינט איך טרעף אים אין די גאס שריי איך אים נאך ווילסט נאך מיין ליסטע איך בין נאך גרייט דיר צו געבן די ליסטע וואס דא האט מען אפגעטון ליגנט שקר און מען רעדט שוין נישט פון די גניבה גזילות מיט די לענדלערס מיט די טענענטס מיט דעם פארדרעקטן דעם איצעלע גליק, דער שייגעץ טמא, דרעי האט ליגערס געווען, און יעדער האט מורא געהאט צו רעדן א ווארט, מ'האט דיך גיין גראד צום רבי'ן, מ'האט דיך באגראבן, וואס האסטו מורא געהאט פון רבי'ן, דו געהערסט נישט דא און א גוטן טאג, וואס קען דיר דער רבי טון, ער האט געהאט שלעגער, מ'האט געדארפט אויפשטעלן, אזוי ווי דער ליובאוויטשער רבי ווען די שווארצע האבן אנגעהארגעט די אידן, האבן זיי געוואלט אנטלויפן, ער האט געזאגט מ'גייט נישט אוועק, מ'האט געמאכט א ארגענעזעישן ס'האט געהייסן מכבי מי כמוך באלים השם, און מ'האט צוריקגעשלאגן. היינט א הויז אין קרוינהייטס קענסטו נישט באצאלן דערפאר. פינף, זעקס, זיבן, אכט, ניין מיליאן דאלער קאסט עס. לויף נישט, וואו וועסטו לויפן? דער אנדערע גוי האט דיך פונקט אזוי פיינט. דאס זעלבע האבן זיי דא אויך געטון. זיי האבן אנגעדרייט און געמאכט און געטון. מ'האט נישט געדארפט מורא האבן פאר זיי. מ'האט געדארפט אויפשטעלן א קאונטער פארס פארקערט. און מ'האט געדארפט אריינגיין צום דברי יואל. מ'האט אים געדארפט זאגן, ליסן רבי, דו ווילסט כאפן א טאמעיטא פעיסט אין קאפ? טאמער נישט זאלסטו איינזיצן. ער איז געווען א גרויסער פחדן. ער איז נאר געווען א וואוילער יונג. ווייל קיינער האט אים נישט צוריק געטון, זריל! זריל! האט ער אלץ גערופן, דעם שייגעץ טמא זריל, מ'האט געדארפט אויפשטעלן א קאונטער פארס, פארקערט זאגן כ'האב נישט קיין מורא פאר דיר, און דעטס איט. עניוועי, דאס איז שוין היסטארי, סאטמאר איז א אפגעפארענע מטבע, זייער חינוך איז אינגאנצן פארלוירן. יעצט, ס'דא יעצט א מעשה וואס ס'קאכט זייער שטארק, ס'דא א פרוי וואס זי הייסט לעזער, אזוי ווי ניסן לעזער, א באבובער משפחה, אונזערע פרויען ווערן אויסגעלערנט, אז זיי זענען דאגיס, דער מאן זאל אריין פישן אין זיי מיט בעל כרחך ווען ס'געפעלט אים, צו ער האט יא איבערגעבעטן, מפייס געווען צו נישט, זיי מוזן טראגן יעדע נײַן חדשים א קינד ווען נישט איז א קראנקע, מ'האט זיי אויסגעלערנט שלעכט, מ'האט זיי נישט אויסגעלערנט אז ס'איז דא אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדוה, אהבה ואחוה, שלום ורעות. דאס איז דאך עפעס ווערטער וואס עס מיינט עפעס. איז בקיצור, ס'דא דא איינער וואס ער איז א דיין, שמואלי ניימאן, גאנץ א פיינער דיין, איך האלט פון אים גאנץ פיין, ווייל ער איז אפ טו דעיט, ער ווייסט וואס ס'פעלט פארן דור. איז בקיצור, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן ארויסגעגעבן אן איסור אויף אים.

פון ענגלאנד ער טאר נישט זיין דא ביי אונז צו חינוך און איך פראביר אים ארויס צו ווארפען איך האף איין טאג הי'ל איז גאנע מעיק וואן גוד מיסטעיק און איז גאנע פליי סא עניוועי ער איז דאך געווען דער וואס האט אנגעפירט מיט מיר אויך זענען געקומען די קינדער פון ברוך מרדכי און זיי האבן געזאגט מען דארף אונטער ברענגען נחום ראזענבערג ווייל ער מאכט חוזק פון מיין טאטע האט ער געזאגט פיין פאר פופציג טויזענט דאלער נעם איך אים אראפ ער האט געגעבן פינף צו צען איינגאבע און ער האט ארויס געגעבן בריוו האבן זיי געזאגט ליסן נחום'ען אונטער ברענגען וועט נאר הייסען דעמאלטס ווען ער וועט אויפהערן צו רעדן. הי העס טו סטאפ. און זיי האבן אנגעלייגט אזאלעכע כוחות איך זאל סטאפ, עס איז דא אין מאנרא איז דא דער אשכול דער וואס ער קוקט אויף א פרוי און זאגט זי האט א פלעטבוש תחת, דאס איז געווען דער אינשורענס מאן דער שייגעץ טמא שגר אשכול איז געווען עוזר אשכול, עניוועי איז דער חזיר דער פלעטבושער תחת חזיר דער שייגעץ האט מיך אליינס אנגעקאלט. ער האט געזאגט, דו ווייסט נישט ווי שטארק סאטמאר איז, זאג איך אים, אזוי? איך האב אים געפרעגט, האסט געהערט אמאל די ווארט וואס הייסט א פעיפער טייגער? זאגט ער, יא, זאג איך, דאס איז סאטמאר, גארנישט מיט נישט, דו גיבסט איין שריי, וואו! צולויפן זיי זיך, זיי זענען גארנישט, זיי זענען ליידיגייערס, געלט גנב'ענערס, מיט פראגרעם גנב'ענערס, דעטס אלל דיי אר, גארנישט מיט נישט, איך האב נישט קיין מורא פאר זיי, נאכאמאל געקאלט געסטראשעט. נע, געזען ס'גייט נישט, יו דזשאסט פוט יור פוט דאון זענען זיי פארלוירן. איז דא די פרוי וואס זי לערנט מיט אונזערע ווייבלעך נארמאל, איך האב געהאט א ישיבה יארן פאר חתנים ווי איך האב געלערנט זייער נארמאל, איך האב גערעדט גרעפיק, איך האב יעדן געהאט אין דער ערד, וואס האבן זיי געסטראשעט דעמאלטס, זיי האבן נישט געהאט וואס צו סטראשען, זיי זענען געגאנגען צו רבי אברהם לייטנער און זיי האבן אים געזאגט אז איך לערן מיט א דאלי, שוין, האט מיך רבי אברהם געלאזט רופן ווייל איך פלעג אים פרעגן אלע מיינע שאלות, ער איז געווען מיין מורה הוראה. פרעגט ער מיך פארוואס לערנסטו מיט א דאלי, האב איך אים געזאגט ס'איז זייער פשוט, ווייל מ'זאגט פאר א אידיש טאכטער זאגט מען זי האט דארט א לאך, זי האט נישט קיין לאך, טאמער האט זי א לאך האט שוין עפעס נישט געטויגט, אפשר האט שוין איר טאטע אריינגעקראכן אין איר, זי קען נישט האבן דארט א לאך, ס'מוז זיין צוגעמאכט מיט דם בתולים, און ער האט געזאגט איך זאל מיטברענגען די דאלי, איך האב עס אים געברענגט, ס'איז נישט געווען קיין סעקסי דאלי, ס'איז געווען אזא דאלי וואס א קינד האט. ס'האט קיין האר נישט געהאט. עניוועי, און כ'האב געוויזן וויאזוי מ'צושפרייט זיך די פיס מיט אלעם, ס'האט נישט ארויסגעקומען קיין מכשולות. האט ער געזאגט, ניין, ער איז נישט צופרידן, ער וויל איך זאל אויפהערן מיט די דאלי. זאג איך אים, נאו פראבלעם, ווילסט נישט איז נישט. בערך א יאר און א האלב שפעטער קאלט ער מיך אפ, נחום קום אריבער. כ'קום אריבער, איך וויל זאלסט ווייטער לערנען מיט די דאלי. זאג איך, וואט העפענד? האסטו געהאט א בייזן חלום די נאכט? זאגט ער, ניין. ס'דא א אינגערמאן מיך געקומען פרעגן א שאלה, ער האט שוין נישט געהאט. ניין, זיבן, אַכט צי ניין חדשים נאָך דער חתונה, און מ'האָט נישט געזען קיין סימנים נאַרעס, אַז זי וואַרט עפּעס, איז זי מיך געקומען פרעגן, צי מ'קען, מ'מעג גיין צו אַ דאָקטער. האָט איר ר' אברהם געזאָגט, פאַר דו גייסט צו אַ דאָקטער, וויל איך דיך פרעגן, אפשר ווייסט איר נישט וואָס מ'טוט? בקיצור, זי האָט נישט געוואוסט, ווייל איר האָט מען געזאָגט עפּעס אַ לאָך, אַ לאָך, אַ לאָך. ער האָט אויך נישט געוואוסט. איז דער איינציגער לאָך, וואָס זי האָט באמת געהאַט, איז געווען אין דער מחילה, אין דער רעקטום, אין דער ביהיינד. בקיצור, זי האָט אים דאָרט אַריינגעלאָזט. נײַן חדשים, האט רבי אברהם געזאגט אויב סקען צוקומען צו אזא איסור תורה ס'איז דאך א געהעריגער הארבער איסור, רייט, מיט א ווייב איז אביסל אנדערש, בקיצור למעשה האט מען דאס רבי אברהם פארציילט, זאג איך אים רבי אברהם דו האסט א ביטערן פראבלעם יעצט, פרעגט ער פארוואס, זאג איך אים די גאנצע טעם פארוואס מען מעג זיך מייחד זיין מיט א אישה נידה מיט זיין פרוי כיון שבא עליה פעם אחת, תו לא תקיף. יצרו, דא איז נאכנישט געווען קיין בא עליה פעם אחת, ווייל דאס הייסט נישט קיין ביאה, דאס הייסט שלא כדרכו. זיי מוזן זיך יעצט פורש זיין ביז זי קריגט די וסת און ביז זי רייניגט זיך. זאגט ער, דו ווייסט וואס כ'וועל דיר זאגן? ס'איז מיר קיינמאל נישט בייגעפאלן דאס, און ער איז א מורה הוראה שוין פופציג זעכציג יאר. זאגט ער, דו ווייסט נישט ווי גערעכט דו ביסט, דו ווייסט נישט. און ער האט אפגעקאלט דעם יונגערמאן ער זאל אריבער קומען, איך בין נישט דארט געווען, שוין איך שוין נישט געדארפט דארט זיין, און ער האט אים אנגעזאגט זאל זיצן און זי זאל אהיים גיין, דו זאלסט אהיים גיין, זאלסט אים טרעפן נאר נאכדעם וואס דו עסט גיין אין מקווה, און דעטס איט, עס איז בדידי הוה עובדא, און ער האט מיר געזאגט לערן ווייטער מיט די דיל, איך הייב שוין אן צו פארשטיין, מען זאגט פאר א מיידל דו האסט דארט א לאך. זי ווייסט נישט נאר די לאך אין די מחילה. ווידעראום די וועדזשיינע איז דאך צוגעמאכט ווייל ס'איז איז דאך א בתולה. איז במילא איז עס א פראבלעם די גאנצע זאך, יו העוו טו בי מאר גרעפיק ענד איף יו דאונט לייק איט ליסען, שפאר צו תורת משה, יעדער משוגענער כאפט זיך אן דא אין א פרומע זאך, סא יצחק שטערן האט געוואלט מיך ארויסרודפ'ן פון קליימער ער האט דארט געדאווענט, איך האב אויך דארט געדאווענט, איך האב מיך נישט געמאכט צוטון פון אים. האט ער געטוהן אלעס אז ער זאל מיך קענען פטור ווערן, איך האב אים געזאגט, יצחק דארפסט מיך פטור ווערן, איך גיי גערן ארויס, דאס איז א בית זונות, איז די גרעסטע שמוץ פון סאטמאר, פון אלע מקווה'ס אין ווילימסבורג איז די מקווה, דא האט מען יעדן חזיר אריינגעלאזט ער זאל זיך קומען אויסרייבן אין די קינדער, פארשטייסט? חזקאל טייטלבוים יוכיח, ער איז דער דיין און ער האט געוואוינט מיט זיין שוועגער'ן. ער האט געהאט סעקס מיט זיין שוועגער'ן, נישט געוואוינט, ער האט געהאט סעקס, ער האט אריינגעשטופט אין איר לאך, און זי האט געשריגן ס'איז געווען באונס, און ער האט אויך געשריגן ס'איז געווען באונס, נאר ער נעמט עפעס א וואסער פיל, ס'איז א ליגנער, לעיסעקס, ווייל לעיסעקס מאכט אז מען זאל ווערן הארני, פונקט פארקערט, ס'מאכט מען זאל נישט קענען האבן קיין קישוי אבר, איז במילא וויל איך ענק זאגן, הייבטס ענק אן אויפצופירן נארמאל על פי תורה, ווייל עטס פארט זייער נישט גוט, און וואס געשעט נאכדעם די נעקסטע דור גלייבט שוין נישט אין גארנישט. ס'האט זיך קיינמאל נישט געוויזן א סעמפל אז מ'מוז גלייבן אין עפעס, דאס איז א ווערי ווערי ביג פראבלעם. שוין, מ'האט אנגעהויבן, די פרוי האט אנגעהויבן צו לערנען מיט אונזערע ווייבלעך, אז מ'זאל אנכאפן דארטן די קליטאריס, מ'זאל זיך שפילן אביסל, מ'זאל לייגן אביסל KY, און ווי מער מ'וועט זיך שפילן דערמיט, און די פרוי, ווי מ'זאגט, ווערט אראוזד, וויאזוי זאגט דער רמבן אין איגרת הקודש, דו וועסט שוין הערן, דו וועסט הערן אויף איר אויף איר אטעמען אז עס טוט שוין אנדערש צו הערן, זאגט די רמבן, ס'קען די רמבן איז אויך געווען א חזיר, לויט יצחק שטערן יא, און אפשר לויט די שיטה הקדושה אויך, באט אונז זאג מיר אז די רמבן איז געווען קדוש וטהור. אבער צוגענומען דאס ביסל הנאה וואס די פרוי האט זאל מען אויך צוגענומען פון איר, דאס איז אזוי פיל קאמפטערבל, אלע זיצן זיך איך איך האב געשיקט א פאר א א א א גאנצן דאס צו סייקאלעדזשיסטס, און די דאונט טיטש יו רייט, די טיטש יו קרוקעד, יעצט כאפ. פיש אריין, מען לייגט זיך ארויף אויף איר, מען שטינקט האלבוועגס, און זי טראגט זיך שוין ווידער א בויך, טראגט זיך שוין ווידער א בויך, וואט איז דעס, ווי איז איר ענדזשוימענט, עניוועי, יא ס'שטייט מען דארף קדש עצמך במותר לך, יא אונז קען מיר די אלע זאכן קען מיר, מיר האט טאהשער רבי געזאגט, איך האב געהאט א ישיבה פאר חתנים, האט מיך טאהשער רבי אמאל אהער גענומען, ער האט געפרעגט וואס לערנסטו מיט די חתנים, זאג איך אדרבה די רבי זאל מיר זאגן, זאגט ער לאמיך דיר עפעס זאגן, ווען זי איז ריין, אין בעדרום הכל מותר, דאס איז געווען זיין לשון, זאג איך רבי הכל קען דאך נישט זיין ווייל ס'איז דא שלא כדרכו, ס'איז דא כח, זאגט ער ניין ניין ניין אחוץ די פאר זאכן, אחוץ די פאר, באט אדער דען דעט הכל מותר, פארשטייסט? די לצים האבן געזאגט אז ער האט געזאגט אמאל פאר זיין איידעם ער זאל זיך אפברענען די מעשה זאל נישט שפירן קיין תאווה, און אים איז איין קינד ארויסגעקומען אזוי גאנצן ברוין פארברענט, ס'איז שטותים, ער האט עס קיינמאל נישט געזאגט, ער איז צו קלוג. ער ווייסט וואס צו זאגן ווען צו זאגן און פאר וועם צו זאגן עניוועי האט ער געזאגט דעם לשון זאלסטו לערנען אז אין בעדרום איז הכל מותר דעטס איט איך ווייס וואס ער האט געמיינט מיט הכל מותר ווייל אין שולחן ערוך שטייט נושק בכל אבר שירצה דעיס אט די הער אויס סאיז דא וואס האלטן נישט אזוי אבער אויף דעם אויף דעם דארף איך שוין וויסן צו דער יונגערמאן איז דערביי צו נישט אבער נישט טרעפסט אים מיט אן אנדערע אויך. עניוועי, איז געגאנגען די פרוי און מ'האט איר געזאגט אז זי זאל אנהייבן צו לערנען מיט די היימישע ווייבלעך. נו, איז דאך געווארן א גאנצע קאנטראסט. איינער האט געלערנט די ווייב אז מ'טאר נישט אנהאבן גארנישט אין עולם הזה מיט א רבינו הקדוש מיט מעשות, און די אנדערע האט אנגעהויבן צו לערנען העי, יו גאטע בי נארמאל. איז מען געגאנגען מ'האט געסטראשעט די פרוי אז טאמער זי וועט ווייטער לערנען העט מען ארויסגעבן א צעטל אויף איר, און זיי האבן געזאגט דעם צעטל וואס מ'האט גענוצט אויף שמואלי ניימאן ט'מען נוצן אויף איר, האט זי געבעטן איין טובה, קענסט טון וואס דו ווילסט, ווייל זי האט געזאגט אזוי, כ'האב דאך געזען ביי נחום ראזענבערג ווי איר זענטס אנגעקומען מיט אים, דארט גייט עטס אנקומען מיט מיר, נאר איין זאך וויל איך ענק בעטן, דארטן און שמואלי ניימאן איז א זכר. איך בין א פרוי, איז דארפסטו געדענקען אז ביי א זכר שרייבט מען א לשון זכר און ביי א פרוי שרייבט מען א לשון נקבה, זאלסט חלילה נישט נעמען דעם צעטל און איבערטייפן און אריינשטעלן מיין נאמען ווייל ער איז א זכר און איך בין א נקבה, דאס בעט איך דיך זאלסט טון. מען לאכט היינט, זיי זענען א ליצנות געווארן, ווייסט פארוואס? ווייל מען האט געזען אז ס'איז נישט דא קיין איין ערנסטע רב, און די פאר משוגעים וואס זאלן כאפן אפאר טאלער לויפן זיך ארום שלאגן. פארוואס האט יצחק שטערן געוואלט מיך באגראבן? ער האט געקלערט דא וועט ער כאפן א פופציג אלפים פון די לעבאוויטשס, דערווייל איך הער זיי האבן געגעבן קוים איינגאבן פינף טויזענט און ס'האט נישט געארבעט, איז ער געקומען און ער האט זיי געזאגט אז ער מוז האבן נאך, האט האבן זיי געזאגט ניינניינניינניינניין אונז האבן דיר געגעבן גענוג זאלסט אים אפשטעלן כאטש פון רעדן, אז דו קענסט דאס נישט טון גיי מיר נישט ווייטער, האט זיך אנגעהויבן אז זיי האבן שוין צוריק געבעטן דאס געלט, אזוי האב איך געהערט, איך בין נישט ריספאנסעבל פאר די אלע שטותים, איז דאס וואס עטס דארפטס אנהייבן צו פארשטיין רבותי. אז מען לערנט נישט די פרוי דעט שי איז עלאוד טו אינדזשוי לייף, אהבה, אחווה, שלום ורעות, גייט זי אויפן אינטערנעט און זי זעט אסאך לאוו סטאריס, נו דארט איז דא לאוו סטאריס וויפל די ווילסט, און דאס איז ענקער פראבלעם, דעם יצר הרע קען מען נישט אינטערברענגען, עטס קענטס ארבעטן מיט אים אזוי און אזוי און אזוי, אבער אינטערברענגען קענט עטס אים נישט, ער איז א מלאך, און מען מוז אויסלערנען די אידישע טעכטער אז זאלן זיין ווי מען זאגט באהאווענט, זיי זאלן הנאה האבן פון לעבן. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, עטס האט נישט אויסגעלערנט די אידישע טעכטער וואס דאס הייסט משכב זכר, ענעל סעקס, אורעל סעקס, דאס אלעס דארפן זיי וויסן, איך האב ארויפגעשטעלט ווי צוויי בחורים, כ'האב שוין זייערע נעמען אויך, איך הער ס'זענען פון לעב'ס ישיבה אויך, איך האב ארויפגעשטעלט ווי צוויי בחורים, זיך גוט אנגעטרינקען פורים, און זיי האבן געטוהן וואס מען טאר נישט אויף א בעט, מען קען עס זעהן, איטס אלל ריקארדעד. לכתחילה האבן זיי מיך אנגעקאלט אז ס'איז צוויי ברידער און זיי אבער איר ווייסט דאך כ'האב נישט ליב צו באגראבן מענטשן פאר גארנישט שפעטער האב איך געוואר געווארן ס'איז צוויי פרעמדע בחורים פון א ישיבה פון לעב און זיי זאלן זיך אזוי קענען קישן זיי זענען סעקס פריקס פירסט דעגרי די ערשטע קלאס עני וועי כ'האב עס צוריקגעשטעלט און כ'האב שוין די נעמען איז וויל איך ענק פרעגן א שאלה. עטס ווייסט וויפיל פרויען זיי האבן מיך אנגעקאלט און געפרעגט ר' נחום דאס איז א אמת'ע קליפ צו דאס איז געמאכט פון פאטאשאפ? זאג איך ניין ס'איז גארנישט קיין פאטאשאפ ס'איז א אמת ס'איז נישט איך האב עס נישט ארידזשענעיטעד מ'האט עס מיר אויך אריינגעשיקט זאגן זיי מיר אלע די פרויען איז אויב דאס איז אן אמת דארף מען דאך אונז דאס וויסן ווייל אונז שיק מיר אונזערע קינדער אין חדר און אין די ישיבות און די מיידלעך אין סקולס ווי העוו טו נאו ווי די גאס איז אפטו. ווייל אין אונזער צייטן איז נישט געווען אזוי, און איך זאג ס'אלעס איז נישט אמת, אין ענקער צייטן איז געווען די זעלבע דרעק און די זעלבע גארביטש און די זעלבע טינופות, דער חילוק איז נאר ס'איז נישט געווען דער אינטערנעט און מ'האט עס נישט ארום געטראגן, האט עטס געמיינט אז ס'איז אלעס כשר, די סעים גארביטש איז פארגעגאנגען דעמאלטס, איך האב דאך אויך געלערנט אין דעם חדר, איך האב דאך אויך דארט געלערנט. די זעלבע גארביטש געווען, די חילוק איז נאר געווען אז דעמאלטס האבן עס די מלמדים אויכעט זיך געטרויט צו טון, ווייל ס'איז נישט געווען קיין קאנטראל ווייל דער מנהל איז געווען דער זעלבער נואף ווי דער מלמד, און ממילא האט עס יעדער געטון. און היינט איך האב שוין פאר אזויפיל אז די עלטערע מענטשן און די מלמדים ציטערן, פארוואס? ווייל ס'איז דא נחום ראזנבערג'ס האטליין דאס אלעס, נישט פארן אייבערשטן. פארן אייבערשטן ציטערט קיינער נישט ברוך השם, ליידער ווייל מען האט נישט געלערנט חובת הלבבות און ראשית חכמה, און מען האט נישט געלערנט די אלע זאכן, איז ציטערט מען פאר מיין האטליין, און ווייסטו וואס, אויך גוט, ס'איז שלא לשמה, אבער מתוך שלא לשמה בא לשמה. יעצט, עס קומט אזא גרויסע יום טוב ווי פסח, יעדער גייט עסן בהמה פלייש זכר לחורבן, זכר ליציאת מצרים, זכר לגאולה, די אלע זאכן, רבותי וואו איז דא א שטיקל כשר פלייש? וואו איז דא א שטיקל כשר בהמה פלייש? דער דיין איז געשטארבן האט מען אים נישט ריפלעיסט? יעצט איז געשטארבן דער קארלסבורגער רב, ער איז געווען דער הויפט פון די שחיטה, מען האט אים אויך נישט ריפלעיסט, אז דער עולם בעט נישט אז מען זאל איינעם ריפלעיסן, וועט מען קיינמאל נישט ריפלעיסן, אז ס'איז גוט פאר ענק, פאר די בעלי בתים איז אויך גוט, זיי ברויכן דאך נאר אז עטס זאלט עס קויפן, טאמער קענען זיי אייך קאנווינסן איר זאלט עס קויפן אן א דעם וואס זאל מען צושטעלן א נייע השגחה. האבן זיי נישט קיין פראבלעם מיט דעם, זיי זוכן נישט א משגיח וואס האט מורא פארן אייבערשטן און זיי ווילן עס נישט האבן אויף זייער אחריות, זיי זוכן א משגיח, אויב נישט וועט עטס נישט קויפן, סא איך וויל בעטן דעם עולם, אונז דארף מען פארלאנגען פון די רבנים די אלע זאכן, זיי סתם אזוי מוזן נישט אויסגעבן קיין געלט, אונז דארף מען זיי פרעגן, ס'איז געשטארבן צוויי גרויסע רבנים, איינער פון ווילימסבורג און איינער פון בארא פארק, ביידע האבן געהאט א שייכות מיט צפת, מ'האט זיי ריפלעיסט צו מ'האט זיי נישט ריפלעיסט, דאס אלעס וואס אונז דארף עס פרעגן. מ'האט זיי ריפלעיסט צו מ'האט זיי נישט ריפלעיסט? טאמער נישט פעלט שוין נישט אויס מ'זאל זיי ריפלעיסן, פארוואס האט דער עולם, קויפט עניוועי די פלייש? וויאזוי קענט איר צוריק אזויפיל לאזן פונעם עולם? אמאל האט מען געזאגט מ'האט מורא געהאט פארן סאטמאר רבי'ן, מ'האט זיך אריינגעשטעלט צום רבי'ן און די רבי האט געזאגט מ'זאל זיך אריינזעצן אין א מאשין און פארן פתח תקוה איך ווייס וואס, שטותים, און אז ער האט געזאגט, ער האט נישט געטארט זאגן, ער האט געדארפט אויסהערן צוויי מענטשן רעדן. און דאס האט אראפגעברענגט דאס גאנצע אידישקייט, דאס האט אונז גוט גוט גוט אראפגעברענגט, געלאפן צום רבי'ן, די רעבעצן נאך דערצו, זי האט אויך אונטערגעפידלט דארטן, און שוין, אונז דארפן זען ס'זאל זיין כשר פלייש, ס'זאל זיין א געהעריגער הכשר, און נישט ממליחה והילך, ווי דער חלץ האט עס גערופן, חלץ געווען, אזאנס צו רעדן, חלץ, דער אלטער היים א רב וואלט אזא זאך געזאגט וואלט מען אים מעבר געווען פונעם רבנות, און אים האט מען נישט געקענט ווייל ער. געווען משה טעראריסט פרידמאן מיט די גאנצע לעזער קעסטן באקס, לעזער כ'האף אז די גרויסע נייעס דו ווייסט אז דו ביסט נעקסט, קאומאו דיין גאט האט געפייגערט ער גייט זיצן אדער עכ"פ ער גייט רעזיגנירן און עטס זענטס נעקסט ווייל עטס זענטס געווען דעם זעלבן דרעק פון די נורסינג האום און קיינער איז דאס ענק נישט מוחל אונז האמיר זיך שלאגן ביז צום לעצטן טראפ בלוט וואס עטס האטס אנגעטוען אלע יאהרן מיט אונז געגעמבלט אויף אונזער חשבון געלט. נישט געגעבן קיין עדיוקעישאן פארן עולם ווייל מען טאר נישט, די רבי זכרונו לברכה האט געהאלטן מען טאר נישט מען דארף גנב'נען, דאס האט די רבי געהאלטן, מען זאל נעמען א וועלפער טשעק, פארשטייסט? דאס די רבי זכרונו לברכה האט נישט געלאזט דאס, ער האט נישט געלאזט יענץ, און מען האט געלעבט פון גניבה גזילה, און יעדער לענדלארד האט באגנב'עט דעם טענענט, דאס האט די רבי יא געלאזט. עניוועי, כ'וויל ענק בעטן מיט שיינעם. רבותי, ס'איז נישט די רבנים'ס אבליגעישאן, זיי זענען די צד שכנגדו, ס'איז אונזער אבליגעישאן. איך האלט די גאנצע טעם פון וואס איך לייד אזויפיל צרות, איך האב דאך געטון א גוטע זאך לכאורה, איך האב געזאגט ס'איז דא א פסוק אין חומש מ'טאר נישט טאטשן די קינדער, פארוואס שטראפט מיך אזוי דער אייבערשטער? דעמאלטס ווען איך בין געוואויר געווארן וואס ס'גייט פאר, איז די ערשטע זאך וואס איך האב געדארפט טון איז, כ'האב געדארפט ארויסגיין שרייען, בין איך געגאנגען ניין, איך וועל גיין צו די רבנים, כ'האב נישט געכאפט דעמאלטס, צו כ'האב יא געכאפט, כ'האב עס געוואלט ס'זאל מיר זיין גרינגער אז די רבנים זענען פול אוו שיט, זיי האלטן נישט ביים טוהן גארנישט, זיי נוצן דאס רבנות נאר אויף וואס? א קרדום לחפור בו, אז זיי זאלן קענען טוהן וואס זיי ווילן, אז במילא האט דער אייבערשטער געזאגט, אה דו האסט דיך ארומגעשפילט, פיין, יעצט שפיל איך מיך מיט דיר, נאר וועגן דעם לייד איך. פֿיר יאָר האָב איך דאָך געוווּסט וואָס מע טוט מיט קינדער, און איך בין געלאָפֿן צו די רבנים. וואָס לויפֿסטו צו די רבנים? דער צעדרייטער דו! האָסט געדאַרפֿט עפֿן אַ האָטלײַן דעמאָלט און אָנהייבן צו שמײַסן. אויף די פֿיר יאָר האָט מיר דער אייבערשטער נישט געוואָלט מוחל זײַן. עניוועי, כ'האָף אָבער מיט דעם וואָס כ'לײַד אָפּ די אַלע יסורים, קום איך אָפּ די אַלע זאַכן. הײַנט ברוך השם, ס'איז נישט דאָ קיין גרויסע יסורים אויך נישט. אמאל פלעגט מען מנח שרייען אין די גאס, און יענער האט מנח געשריגן, כ'מיין, לאמיר זאגן ווען איינער שרייט מנח איז וואס איז, זען ווער איז דאס, האסט גוט אריינגעקוקט האסטו געזען אז ער איז אדער ברוך מרדכי'ס משפחה אדער א חזיר ווי ברוך מרדכי. דאס איז דאך געווען די שריי, ס'איז נישט קיין אנדערע. עניוועי. מ'דארף אויכעט וויסן, ס'גייט זיין די זעלבע פראבלעם ווי פורים, מ'גייט שיכור'ן, מ'מוז טרינקען ד' כוסות, און מ'מוז טרינקען דעם שטארקן וויין און די גאנצע ניין יארדס, ווען דער עולם זאל מיך פאלגן, ווייסט וויפיל זאכן מען קען טרינקען? איך טרינק נישט ד' כוסות, איך טרינק צוואנציג כוסות. איך טרינק אזוי, גרעיפ דזשוס, און נאכדעם טרינק איך אזוי, ס'איז דא אראנדזש דזשוס, ס'איז דא עפל דזשוס, ס'איז דא אלע זאכן, קענסט טרינקען וויפיל דו ווילסט. טרינקסט איין גלעזל וויין, דא דא יעצט אין בארא פארק וואס א אידישע פרוי האט צוקוועטשט מיט איר קאר א מענטש און דארף האבן אפערעישן אויף ביידע פיס, ווער ווייסט ער וועט אמאל קענען גיין? זיי זאגן ער איז נישט לייף טרעטנינג, אבער נישט צו קענען גיין איז די זעלבע ווי לייף טרעטנינג, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? פופציג יעריגער מענטש, און נאכדעם איז דא ווי א אינגערמאן פון ניו דזשערזי האט איבערגעפארן אויף טויט א גויטע, און זענען מיר טאקע משוגע? ווי געט סאו דראנק אז מען קען זיך נישט קאנטראלן? יעצט גייט זיך אנהייבן די ד' כוסות, מוז זיין די היימישע וויין און ס'זאל זיין יין מגיטו, און די אלע הלכות קעמער אונז, די אלע הלכות קעמער אונז, אבער ס'איז דא נאך א זאך, די קלענסטע שיעור איז אנדערטהאלבן אונסעס, דאס איז די קלענסטע שיעור. סא איינער טרינקט פֿיר כוסות פֿיר מאל אנדערטהאלב אונסעס, טרינקט ער זעקס אונסעס. ס'דא אזא שיעור אויכעט. ס'דא א שיעור פון די מהר"י חזקל, יעצט איז געשטארבן ר' חזקל רוט אן אייניקל. די מהר"י חזקל זאגט אז ביי צוויי הונדערט און זעכציק ליטער איז דאס שוין א געהעריגע שיעור מקווה. ס'דא אסאך שיעורים אין דעם. סאו לאמיר אונז נישט אנהייבן מיט די מעשות, יין מגיתו און מעשות, עניוועי, מען דארף זייער וואטשן וואס מען טוט רבותי, שפילט זיך נישט ארום, עס איז נישט קיין דזשאוק, און נאכדעם ווען מען ענדיגט דעם סדר, מען איז גוט גוט גוט צוקאכט, מען האט געטרינקען די גוטע וויינען, דרוקט מען זיך אריין אין א ווארעמע דאכענע אויבן אויף א שטאק, און דארטן דרייט זיך א מיידל וואס זי גייט אין טוילעט און זי וועקט אים אויף, בצופאל נישט ווילנדיג, און נאכדעם האט ער א לאך ווי צו שטופן, אזוי ווי יענקי דאסקאל, יענקי דו כאפסט א גוטן לאך, ס'דא א טעיפ, כ'האב עס נישט געהערט, נאר כ'האב געהערט זאגן אז ער האט נאך מיידלאך בועל געווען, און ס'דא אזא זאך די גאווערמענט וויל ווייסט שיקן שפיאנאזש, האט מען אים געהייסן פאר יענע מיידל זאל אים אויספרעגן באט וואי דיד יו טעיק אוט מיי וועדזשיינע, וואי דיד יו דא דיס טו מי, האט ער זיך אפגערופן ביקאז איט וואז קאנסענט, זאגט זי באט איי וואז אנלי פיפטין ענד א העף. דו פארשטייסט? אזוי גייט עס. נעמט א מיידל מאכט איר אומגליקליך אויף א לעבן, פארוואס? האסט דאך גוט געפילט יענקי, וואז גוד, הא? גראבער חזר וואס דו ביסט, האט א פרוי, א פיינע פרוי, העפוועי דיסענט לוקינג, און ער האט פיינע קינדער, האט ער געמוזט כאפן יענע מיידל פון פופצן יאר, יעצט האט ער געכאפט נאך איינע פון זעכצן, געפארן ביז טשיקאגא זיי צו טרענען, האסט דאך געקענט האבן ביליגערע זונות אין ניו יארק. יא יא, אזוי זעהן מיר אויס. ר' יצחק לבנה שטערן, די אלע פיר איז דא ביי אונז אין די זעלבע נוי האפען און דעטס איט, עטס גייט זיך אנהייבן אויסצולערנען די הארד וועי, נאובאדי איז היער טו בי ענקערע בהמות, און אז ס'איז דא א מיידל וואס האט נישט איר טאטע האט נישט געהאט צו צאלן דעם רענט דאז נאט מין דעט שי איז פרי מיעט פאר יענקי, דאז נאט מין דעט נאו, יענקי גייט יעצט האבן אזא דרערד מפלה, ער גייט די פעד זאגן ביי אונז מינימום טען יערס, מינימום. נאר ס'קען זיין עס שפילט זיך לייף אויך. משוגענער הונט וואס ער איז. און ער איז א צ ער איז די שומרים ער טוט גוטס די פאליס אליינס האט געזאגט א פערסאן דעט איז טרייענג טו דו גוטס פאר א קאמיוניטי שוד בי סאטש ען ענימעל. עניוועי יענקי ווי וויש יו אלל א לאט אוו לאק העפי לענדינג. יעצט האטס אלע א גוטן און א פרייליכן שבת און א פרייליכע וואך און א פרייליכן חודש און א כשר'ן פסח.